א גוטן ערב שבת קודש פרשת שלח. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם א זייער א אינטערסאנטע זאך, די גמרא זאגט אז מען דארף געבן פֿערציק מלקות, שטייט ארבעים יכנו, קומען די חכמים און זיי האבן אוועק גענומען איינס, נאר נײַן און דרײַסיק, זיי האבן ארויס געלערנט אז ס'איז נאר נײַן און דרײַסיק, בקיצור ס'איז אינטערסאנט, פון חפץ חיים האב איך געזען אמאל א ספר אז אינגאנצן איז דא עפעס זעכציק צו זיבעציק לאווין און עשה'ס וואס איז דא בזמן הזה נוגע, צו שעכטן דעם קרבן עולה און דעם קרבן חטאת מיט די אלע זאכן איז דאך היינט נישט נוגע, טומאת מקדש וקדשיו איז אפשר יא נוגע, אבער רוב זאכן פון די תורה איז היינט נישט נוגע, שטופן אריין אין די מחילה א רויע איז דאס יא נוגע, און טאטשן א מיידל און קוקן מאכן חיבוק און נישוק איז דאס יא נוגע, אבער עס איז דא אסאך זאכן וואס איז שוין היינט נישט נוגע ווייל עס איז נישט דא קיין בית המקדש און עס איז נישט דא די גאנצע זאך, האב איך געוואלט זאגן איך האב אזא הנאה פון אונזערע רבנים, זיי האבן אוועק גענומען איין מלקות, וואטס ר'לייט? זיי האבן אוועק גענומען. איינס, כ'האב הנאה, זיי האבן גענומען פון די גאנצע תורה און געמאכט איין סמארטפאון און דאס איז די גאנצע תורה. האב איך א סמארטפאון דעמאלטס בין איך א שייגעץ חלילה, האט מען נישט קיין סמארטפאון איז מען א צדיק. קענסט גיין זינדיגן, קענסט טון וואס דו ווילסט, אבער וויבאלד דו האסט נישט דעם סמארטפאון ביסטו א צדיק. און דעיס איז דאס משוגעת פון די רבנים וואס איינער לויפט נאך נאכן צווייטן. ס'איז דא א אינטערסאנטע זאך, ווען דו'סט זעהן א סטאדע פון בהמות גייען, וועסטו זעהן א יעדע בהמה קוקט אריין אינעם אין די מחילה אינעם אחור אריין איך ווייס נישט ווי זיי גייען מען קוקט אינעם אחור די זעלבע די רבנים יעדער קוקט יענעם אינעם אחור וואס יענער זאגט און דאס מוז יענער מאכן און זאגן און טוהן און מען מאכט אן אסיפה פון כלל ישראל אלע פרויען זיי ווילן אריין כאפן די פרויען ווייל זעהט אויס זיי האבן נישט גענוג סעקס מיט זייערע ווייבער דאס דאס איז א מאוטיוועישן אריין צו כאפן די פרויען איז במילא וויל איך ענק זאגן גלייבטס נישט און הערטס נישט וואס זיי זאגן זענען דר'ערד ליגערס כ'האב די וואך ארויף געלייגט א מורא'דיגע מעשה פון א נעבעך א אידישע טאכטער האט זיך געלייגט אין בעט מיט א שווארצן זי איז געווארן שוואנגער פון אים. איך האב גערעדט מיט די משפחה, איך האב געוואלט וויסן צו דאס האט צו טון מיט א סמארטפאון, זאגן זיי ניין, זיי האבן זיך נישט געקענט פון א סמארטפאון, עטס זענטס דר'ערד ליגערס די רבנים, עטס ווילטס נעמען צו די גאנצע תורה און מאכן איין סמארטפאון פון די גאנצע תורה, אונז גיימיר עס נישט צולאזן, ס'איז די זעלבע כפירה ווי אלע כופרים האבן אונז געוואלט איינרעדן, אלע כופרים האבן אזוי געארבעט, אונז וויל מיר פון דעם גארנישט הערן. יעצט די וואך גייט פרשת שלח, שלח לך אנשים. ס'לאזט זיך דא פרעגן א קשיא, אין איין פסוק שטייט שלח לך אנשים. שיק אוועק דאס מענטשליכקייט. און אין אן אנדערע פרשה שטייט ואנשי קודש תהיון לי, ס'זאל זיין הייליגע מענטשליכקייט. נו, אדער שיק אוועק דאס מענטשליכקייט אדער נישט. די תירוץ איז זייער פשוט, ס'איז נישט קיין קשיא. די תירוץ איז, הייליגקייט מוז זיין מיט מענטשליכקייט. הייליגקייט אן מענטשליכקייט, דאס איז גארנישט. און מענטשליכקייט אן הייליגקייט איז אויך גארנישט, ס'מוז זיין ביידע, און ס'מוז זיין געבאלאנסט. יעצט, כ'האב געוואלט זאגן, מ'גייט אריין אין זומער, ס'איז אזוי ווי מ'פארט אריין אין א טונעל, און ס'גייט זיין טונקל, און יעדער דארף אנהייבן אבאכט צו געבן אויף זיך, אויף זיין ווייב, אויף די קינדערלעך, אויף אלעס וואס ער פארמאגט, אויף זיין געלט, אויף אלעס. ס'קומען אזעלכע זומער חדשים, ס'קומט צו צו אזא בחינה וואס מ'רעדט זיך איין, אז ס'איז חלילה נישט דא קיין באשעפער וואס ער קוקט, ער קוקט אויף יעדע זאך און ער איז משגיח אויף יעדע זאך און ער פארגעסט גארנישט, און מ'דארף אנהייבן צו טון צו די זאך. יעצט די וואך וויל איך רעדן פון א ספעציעלן ענין, מ'דארף לערנען מיט די קינדער, סיי מיט די יונגלעך און סיי מיט די מיידלעך, אלע זייערע פרייוועט פארטס אוו די באדי און די פאנקשען דערפון, און זיי זאלן אלעס וויסן. עס טוט זיך יעצט אין די גוי'אישע פובליק סקולס, די טיטשערס לערנען די אלע סעקס זאכן, יא, זיי לערנען דאך נישט

א מיסטעיק. היינט ברוך השם מען נעמט זיך לערנען איבעראל, ס'איז א מחיה, איך בין זייער צופרידן, ווען נישט וואלט איך צוגעמאכט דעם האטליין, ווען איך זע איך קום נישט אן אין ערגעץ, סאטמאר האט זיך איינגערעדט אז זיי זענען די איינציגע גאט'ס פארטרעטערס, און טאמער איז נישט דא זיי איז נישט דא קיינער, אונז לאך מיר פון ענק, עטס זענטס דר'ערד-ליגערס, עטס זאלטס ווייטער לערנען אלעס וואס דער גוי הייסט ענק לערנען די טרייפענע לימודים, און נאכדעם וועט עטס שרייען אויף יענעם שייגעץ, אפיקורס, דעטס וואט איטס אלל אבאוט. יעצט, איך וויל ענק זאגן, יעצט ווייס איך ווען כסדר טאר ניט מיט מ. מעשה'ס, איך בין גראדע אוט אוו טאון יעצט, איך, דורכן טעלעפאן פיר איך אלעס, איך גיי רעדן ברמיזה ווייל איך וויל נישט מ'זאל קענען אויספיגערן די מעשה, איז דא דא אזוי, ס'איז דא א מיידל וואס האט געארבעט, אזוי ווי די סדר איז ביי אלע אפיסעס ס'איז דא אפאר חזירים און איינער דארף זי נאר טריפה מאכן איז פערטיג דאס גאנצע מיידל, קיצור מ'האט זי גוט טריפה געמאכט. ויהי היום האט זי זיך מיישב געווען אז אויב ס'גייט איר נישט א שידוך ביז זי זאל זיין אזוי אלט וויפיל זי איז, נישט קיין חילוק וויפיל, אלעס איז ברמיזה, וועט זי גיין טון וואס אסאך מענטשן טוען, זי וועט גיין נעמען א גוי, און זי האט מקיים פסק געווען, זי האט גענומען א גוי, זי האט ארומגעהאנגען מיט אים א לענגערע צייט, קיינער האט נישט געוואוסט, און ס'איז געקומען צו א פוינט וואס דער גוי האט איר מסביר געווען, ווי לאנג וועט מען זיך אזוי ארומהענגען. און זי האט אויך פארשטאנען אז ס'איז נישט גוט ווייל זי האט געוואוסט אז ס'וועט אדורך גיין די פאר יאר וואס זי קריגט איר פיריעד, וואנס די פיריעד איז גאן איטס גאן, און אזוי לערנט מען היינט אויס די מיידלעך, האב שנעל חתונה ביקאוס וואנס איטס גאן איטס גאן, ענד איים נאט סעיאינג איטס ראנג, סאו בקיצור איז זי געגאנגען זי האט זיך פארשלאכעוועט מיט א גוי, און דו ווייסט דאך דער גוי האט נישט קיין רחמנות אויף א אידיש קינד, און ער האט זי אנגעשוואנגערט, און יעצט גייט זי ארום מיט א קליין בייכעלע. קומען א גרעסערס, סאו יעצט הייבט זיך אן יעדער צו ברעכן דעם קאפ, און וואס וועט מען יעצט טוהן, מה יאמרו הבריות, וואס וועט מען זאגן, איינע פון די שענסטע משפחות, און חתונה געמאכט אלע קינדערלעך ווי מען זאגט מיט גרויס כבוד, מיט פרייד, און דא האט זיך געמאכט אזא מין קאטאסטראפע, ס'איז אן אומגליק, יעצט איך בין געווען אביסל פארמישט דערין, וויל איך ענק זאגן אפאר קליינע. קייטן וואס מען דארף דערהערן, דאס מיידל האט געגלייבט דעם גוי אז ער וועט נישט אריינלייגן די זאמען אין איר במילא וועט זי נישט שוואנגער ווערן, זי האט אים געגלייבט, איך וויל דיר זאגן ווען דו רייטסט אויף א מיידל איז נישט דא דער מענטש, א טיעם אוו וויילד הארסעס קען דיך נישט אפטיילן, איטס גאנא קאם אוט און ס'וועט ווערן א קינד, דעטס וואט יו שוד נאו, און דאס דארפן לערנען די קינדער, אומזינסט וועט ער דיר איינרעדן ווען ער וועט פירן, ווען ער וועט פילן אז די זאמען דארף קומען וועט ער שנעל אוועקגיין, ער קען שוין גארנישט טון דעמאלטס, קודם כל ווען ער פילט שוין אז די זאמען קומט, עס איז שוין אויסגעריסן געווארן פונעם אייווער און ס'איז שוין אויפן וועג אריין, יעצט אז ער גייט ארויס מיט זיין אייווער און ס'לעבט, ס'איז א לעבעדיגער אייווער, איז גייט אריין די זוימען און ממילא ס'גייט אריין ווערט זי שוואנגער אפילו ס'איז נישט אריין געגאנגען מיטן ערשטן שפריץ, די גמרא זאגט אז טאמער ס'גייט נישט ס'איז נישט יורה כחץ איז נישט מזריע, אבער אויב ס'איז לכתחילה אמאל ארויסגעקומען כחץ קען עס מזריע זיין אפילו נאך א טאג און נאך א וואך, מען קען עס נאר נישט האלטן גענוג פריש לייגט מען עס אין א פרידזש אין א פריזער, אבער איך וויל מסביר זיין פארן עולם די לעס יו גאנא טאלק טו יור טשילדרען אבאוט די טרוט די מאר פרעגנענסיס וויל העוו, ס'איז נישט די ערשטע, אונז האמיר אסאך אזאלעכע, אונז האמיר שוין וואס זענען שוין אלט אזויפיל יאר און אפאר ווייניגער יאר מיט אלעם, די מאמעס גייען דורך דאס גיהנום, און אלעס האט זיך אנגעהויבן ווייל מען האט נישט גערעדט אפן מיט די קינדער, מען האט נישט גערעדט, איך האב געהאט צוטון מיט איינע וואס ס'האט אויך געהאט די זעלבע זאך, געווען און זי האט אנגעשוואנגערט, זי האט אנגעשוואנגערט א יונגל, דער טאטע איז א גוי, ער איז ער וויל נישט אמאל וויסן פון אידישקייט, און זי ליידט יעצט צרות צרורות, זי קען זיך נישט ארויסקריכן פון דעם פלאנטער וואס זי איז, ווייל כ'וויל ענק זאגן אז סעקס דרייוו איז גוט אויף אפאר מינוט, איינמאל דער אייווער פייגערט אפ איז נישט דא מער קיין סעקס דרייוו, יו פארגעט אבאוט איט, נישט נאר דאס, זייער אסאך ערנסטע מענטשן איז טוט זיי וויי די גאנצע זאך. זאך, ס'טוט זיי וויי, ווייל זיי פארלירן זיך אביסל און זיי האלטן אז זיי האבן זיך אביסל צו צולאזט. איטס נאט טרו, קענסט טון וואס דו דארפסט, ס'נאר נישט גיין מיט אן אנדערע, אבער עט די ענד אוו די דעי יו דאנט פיל קאמפארטעבל אבאוט איט. ווען דו זאלסט נעמען נאכדעם ווען ס'איז אראפגעפאלן דער אייווער און זאלסט זאגן פאר דיר אליינס יו נאו וואט איי דזשאסט דיד, כ'האב מיך אויסגעטון נאקעט, כ'האב אויסגעטון א מיידל נאקעט ס'איז דיין ווייב, און אונז האמיר זיך געלייגט אין. איין בעט, יו נאו האו אגלי איט איז? טראכט איבער וואס דו האסט געטון, נאר וואס בשעת עס איז דא א דרייוו, האט דער אייבערשטער אזוי געמאכט אז יעדער מענטש זאל האבן א דרייוו, אבער נישט וואלט נישט געווען קיין קינדער, די גמרא ברענגט ווען מען האט מבטל געווען דעם יצר הרע פון עבודה זרה, איז האט מען אויך געוואלט מבטל זיין דעם יצר הרע פון זנות, זאגט די גמרא מען האט נישט געטראפן אן איי צו באקומען א איי. טשיקן, ער האט דאך עה, מען מוז דאך נישט זאגן יא תאווה נישט תאווה, קיין יעדער האט זיך פורש געווען, ס'איז אן עקלדיגע זאך, און בכלל טראכט וואס דו טוסט, דו נעמסט דיין אייווער און שטופסט עס אריין אין א פלאץ וואס דארט איז דא פיל מיט בלוט און מיט צואה מיט אלע שמוציגע זאכן, דאס וואשט אויס דעם גאנצן באדי, נאר דער אייבערשטער האט עס אזוי געמאכט אז נאר אזוי קען מען האבן קינדער, סאו דעם אייבערשטן קענסטו נישט איבערמאכן, באט דיך קענסטו יא איבערמאכן, סאו אויב ס'איז נישט געמאכט פאר א מצוה, לאז דיך ארויס דערפון. שטיי ווייט דערפון, וועסט נישט אנקומען אין ערגעץ, וועסט אנקומען אין דער ערד. לאמיר טראכטן א מינוט, פון משכב זכר, משכב זכר מיינט דו נעמסט דיין אייווער, ער איז הארט, ער שטייט שטארק, דו שטופסט אים אריין צו יענעם אין די מחילה, וואלסטו גענומען דיין פינגער פון די הענט און אריינגעשטופט צו יענעם אין די מחילה? זיכער אז נישט, ס'וועט דאך ארויסקומען אינגאנצן מיט גדולים, ס'וועט דאך דיך עקלען פאר די רעסט אוו יור לייף. נאר וואס, כדי אונז זאלן ווייזן פארן אייבערשטן אז אונז זעמיר געטריי און אונז פאלגן מיר זיין תורה, ליגט דערין א געוואלדיגע כח התאווה. אבער ס'איז נאר א דמיון. איינמאל ס'איז דורך די תאווה, קענסטו דיך באהערשן טעג און וואכן אפילו, און דאס איז וואס וועט מיר צונעמט צו פארשטיין, מען דארף לערנען די קינדער אלעס, אלעס דארף מען זיי לערנען, יעצט דא איז דא א ביטערער אומגליק, א פרשה, ס'איז נישט די ערשטע, ס'איז נישט די לעצטע, ס'וועט נאך זיין, ס'איז געווען, אבער די צרה איז אז די האסט א קינד, מען זעט אז ס'איז א גוי'יש קינד, ווייל יעדער ווייסט וויאזוי עס צו טראגן אין חדר, און נישט נאר דאס, דא איז דא אסאך וואס האבן צוטוהן מיט שווארצע. א שווארצער איז א ביליגער מענטש, א ביליגער מענטש מיינט צו זאגן ער וועט זיך לייגן מיט דיר אין בעט, ער וועט טוען אלעס, איי אז ס'האט ארויסגעקומען א קינד ער וועט זיך נאכדעם מיט דיר ארומשלאגן, ער וועט דיך האבן אין דר'ערד, אדער וועט ער האבן דאס קינד אין דר'ערד, ער ברויך עס נישט האבן, און דאס איז זייער זייער נישט גוט, מען דארף אויסלערנען די קינדער, א מיידל צו א יונגל. יעצט דו מיינסט דאך אז ער האט סעקס מיט דיר ווייל ער האט דיך ליב, אה ער וויל האבן סעקס, אים איז נישט קיין חילוק, יעצט נישט מיט יעדן קען ער האבן סעקס וויפיל ער וויל און ווען ער וויל, און פאר אזוי ביליג כאפט ער דיך און ער נוצט דיך. און אז ער טרעפט נישט איינע וואס שטעלט זיך צו אים צו אזוי ווי ער וויל, איז גייט ער סעקאנד קלעס, גייט ער צו א שווארצע, גייט ער צו אן אלטע, גייט ער וואס האט נישט קיין פראנט טיט. נאכדעם אז דאס קינד וועט דארפן גיין אין חדר, און ס'וועט אריינקומען מיט א שווארצן קינד אין חדר, ער וועט נישט האבן קיין לעבן, און דו וועסט נישט האבן קיין לעבן, און קיינער וועט דא נישט האבן קיין לעבן, ס'וועט זיין א ביטערער אומגליק א בכיה לדורות, אזוי ווי די גמרא זאגט, הבא על הערוה איז אין לו כפרה עולמית, פארוואס? ווייל ס'איז עד וקיים. רש"י מסביר, ווען מען קוקט אן אויף דעם חברה'מאן זעהט מען דאס איז דער ממזר'ל. די זעלבע אויך, יו דאונט ריעלייז וואט יור דואינג, עטס כאפטס זיך נישט וואס עטס טוטס. איז יעצט, כ'האב אנגעהויבן צו טוהן וועגן דעם קעיס, ווייל מען דארף דאך טראכטן א תכלית וואס גייט זיין מיט דעם קינד, מען קען דאך נישט לאזן סתם אין די גאס, יעצט נארמאל דארף די מאמע, די באבע בעסער געזאגט, ארייננעמען אין שטוב, די קינדער האבן שוין חתונה געהאט, געזונטערהייט, נעם אים אריין אין שטוב, כאפ עס אויף פאר א שטיק צייט, שעמסט דיך? וועל איטס טו דעמן בעד. ס'איז נישט געווען קיין רעיפ, ס'איז געווען אאוט אוו לאוו, און ס'גייט נאך אסאך צייט, איך ווייס נישט וויפיל אפאר חדשים, זי איז נישט שוואנגער געווארן אינעם ערשטן טאג, קודם איז דאך געווען נאך אביסילע, יעצט זאגט מען אז דאס איז פון אזא סקול וואס האט שוין ארויסגעגעבן אסאך אזאלכע קראנקע מיידלעך אלץ א היימישע סקול, מען קען צו דעם אויך גארנישט טון, די וועלט גייט אנגיין, נאר וואס דארף מען יא טון, אזוי ווי איך זאג די גאנצע צייט, מען דארף אויפשטעלן סקולס פאר אזאלכע קינדער, ס'איז געווען דא איינער אין פלעטבוש האט געהאט אזאלכע סקולס פאר אונזערע ארויסגעווארפענע, ער לעבט שוין נישט, אבער דאס איז א זאך וואס מען דארף וויסן, ס'ווערט געשעהן, איטס העפענינג, ס'ווערט געשעהן, דארף מען זעהן א תכלית, איז אזוי, טאמער האט ער מזנה געוועהן מיט א מיידל א שיקסע, און דאס קינד איז א שייגעץ, איז נישט, ס'איז נישט וויכטיג די גאנצע זאך צו ראטעווען דאס קינד, ווייל דו האסט גארנישט פון דעם, הגם דער לעבאוויטשע רבי האט געזאגט אז אונז זאל מען מקרב זיין די אלע קינדער וואס זענען געבוירן פון גוי'שע מאמעס, ווייל דאס איז א ענין פון העלאת ניצוצות. איז זאל איך דיר זאגן, ס'איז נישט די ערשטע טעות וואס ער האט געמאכט און ס'איז נישט די לעצטער, מען קען נישט ארייננעמען אזא קינד, ווייל עז טיים גאוס ביי האט זיך אויסגעוויזן אז האבן חתונה געהאט מיט א אידיש קינד, איך בין אמאל געווען אין אוקריינע געווען אזא פאל, און די עלטערן האבן געשריגן זי איז א גויטע, זי קומט פון א גוי'שע מאמע, האט יענער געזאגט איך ווייס נישט, זי איז געגאנגען מיט מיר אין שולע, זי איז געווען די בעסטע מיידל אין סקול, און איך נעם זי, ס'איז א חוצפה שאין כמוה וואס דער ליובאוויטשער רבי האט געטון, נאר ווי האט יענער געזאגט, ליובאוויטש, ס'ענדלט צו אידישקייט. דעטס אל, דאס טאר מען נישט טוהן, טאר נישט לערנען מיט קיין גוי תורה, איי אפשר וועט ער ווערען א איד, זאל ער נישט ווערען, זאל דער טאטע וואס האט געטוהן וואס מען טאר נישט זאל ער לעט הים קערי די בורדען, יעצט איז דא דא נאך א זאך, דאס קינד גייט זיין שווארץ, וואס גייסטו יעצט טוהן, דאס קינד דארף גיין אין חדר, און ערגעץ וועט ער גיין אין א דעי סקול, וועט ער בלייבען פארשעמט פאר די רעסט אוו היז לייף, אונז האבען מיר אזאלעכע אפאר קינדער, נישט ער איז נישט די ערשטע, אונז האבען מיר שוין אזאלעכע, און די קינדער האבען קיינמאל נישט געהאט א סוקסעס, זיי האבען פיינט אידישקייט, זיי האבען. פיינט די תורה און די תלמוד תורה און שטופסט אריין מיט כח. סאו אז זי געטס א טשענס, טשעקס אוט און וויל מער קיינמאל נישט וויסן פון די גאנצע ארגענעזעישן און די תלמוד תורה'לעך. איז ווען וועלן שוין די רבנים אנהויבן צו פארשטיין אז אונז מוז מיר יא לערנען דאס אלעס מיט די קינדער? מען מוז לערנען מיט זיי. יעצט איך האב גערעדט מיט דעם מיט דעם באטרעפנדן. זי האט מיר איינגערעדט. זי האט מיר געוואלט איינרעדן, מיר קענסטו נישט איינרעדן, זי האט מיר געוואלט איינרעדן, זי האט עס וועגן דעם געטון ווייל זי האט געוואוסט אז א פרוי האט א פיריעד און בערך ביי אַכט און צוואַנציק ניין און צוואַנציק ווען ס'הערט אויף קען זי מער נישט האבן קיין קינדער, האט זי נישט געוואלט בלייבן אן א קינדער האט זי קודם געכאפט געמאכט איין בעיבי האט זי, אזוי זאגט דארט אין די גמרא, זי זאגט פארן מאן איך וויל האבן א חוטרא לקבורה, איך וויל האבן א שאוול זאל מיך באגראבן, שוין פיין איך הער, איז איז דארף מען מסביר זיין פאר די מיידלעך, אז דאס איז א טעות מוחלט, קודם כל היינט ברוך השם ס'דא גוטע ווייטעמינס און ס'דא גוטע מעדעצינען און ס'דא גוטע פערטילעזעישאנס אזוי אז מ'קען היינט האבן ביי די דרייסיג און ביי די פערציג פונקט די זעלבע מ'קען ביי די פינף און פערציג האבן א קינד און אז ס'איז דיר נישט געגאנגען מיינט נישט אז דו ביסט קאפוט אויף אייביג, דו ביסט גארנישט קאפוט דו מיינסט דו ביסט קאפוט די בעל דבר רעדט דיר דאס איין. נאכדעם דארף מען מסביר זיין פאר די מיידל אז די ווארט איז נישט דארפסט אראפברענגען א קינד אויף די וועלט דו דארפסט דאך קענען. טענדן דאס קינד דו דארפסט דאך אבער אויפציען. כ'האב געברענגט א קינד, כ'האב פֿופֿצן קינדער, וואס האסטו דערפון, ווי זענען זיי? און נאכדעם דארף מען וויסן נאך א זאך וואס מען דארף זייער שטארק קלאר מסביר זיין פאר אלע קינדער, אז דאס וואס דו ברענגסט א קינד אויף די וועלט און דו קענסט אים נישט געבן די ריכטיגע פעסיליטיס, נישט קיין ריכטיגע דירה, נישט קיין ריכטיגע דזשאב, נישט קיין ריכטיגע פרנסה, יעדער האט אים פיינט, קיינער וועט אים נישט אויפנעמען בדרך כבוד, דאס גייט אים אזוי דערנידריגן אז ער וועט נישט זיין קיין נארמאלע קינד עניוועי, סאו וואס האסטו דיך אזוי געאיילט יעצט? איך האב גערעדט מיט איר, איך האב איר געזאגט אזוי, לאמיך דיר עפעס זאגן, דו ווייסט מיט וועם דו רעדסט? זאגט זי ניין, זאג איך, דו רעדסט מיט א מענטש וואס אלע ליגנטס אויף די וועלט קען איך, ר' משה יוסף מייזעלס פלעגט אלץ זאגן פאר די בחורים, איך האב שוין צוואנציג יאר זעק מיט תירוצים פארוואס דו ביסט געקומען שפעט, איך גיב דיר אלע זעק, קוק דורך, זאג מיר וועלכן תירוץ דו ווילסט, מיר פעלט דאך נישט קיין תירוצים, ביסט נישט דא געווען, וועסטו באצאלן קנס. אז די זעלבע דא אויכעט איך הער דעם תירוץ האט מורא זי וועט פארלירן די פיריעד און ממילא איז זי שוין געווארן אין א סערטען עידזש נישט געווען קיין פֿערציק זי איז קוים געווען אַכט און צוואַנציק נײַן און צוואַנציק ממילא מוז זי מאכן א בעיבי זאל עפעס האבן און דאס האב איך שוין געהערט פון אפאר אנדערע אויכעט ס'איז נישט די ערשטע האסט געהערט פון איינער ס'איז געווען איינער וואס האט אויכעט אנגעמאכט אזא בעיבי און זי איז פון א גוטע שטוב אבער זי האט געארבעט אין א דזשאב און מ'האט זיך דארטן געטאטשט און נאכדעם האט זי שוין נישט געוואלט זיין קיין איד עט די ענד אוו די דעי האט זי געזאגט אז זי גייט אנשוואנגערן א בעיבי זאל כאטש עפעס האבן ווייל זי פארלירט די פיריעד און ווער וועט זי נעמען, זי האט זיך שוין געדרייט מיט א גוי וואס האט זיך אויסגעלאזט, נאכדעם וואס זיי האבן שוין אפישעלי חתונה דעמאלטס הייבט זיך דאך אן די שנאה, די די די די קריגעריי, די שלעגעריי. ער לויפט ארום אז מען זאל אויסלערנען דאס קינד די אלע גוי'שע נגינה מיט די אלע קראצמעך סאנגס מיט דעם אלעם, זי שרייט אבער איך וויל אויסלערנען אידישקייט אויך, טענענענענענענענענע, למשפחותם לבית אבותם, ס'גייט צום טאטן, אזוי זענען זיי, ער וועט דען זיין א טאטע אז די קינד זאל זאל נישט האלטן דעם גויאישן רעלידזשען? ס'איז צרות, יעצט הייבט זיך ערשט אן די צרות, דו ווייסט נישט וואס דאס הייסט צרות. און וואס געשעהט היינט, די קינדער זיי ווערן פופצן זעכצן און זיבעצן, זיי זעהן ס'איז צופיל העדעיק, זאגן זיי א כפרה מיטן לעבן, מען געט א שפרינג אריין אין א וואסער, אדער מען נעמט זיך די לעבן מיט מעדיקעישאנס, היינט האב איך דא ציגרעטלעך וויפיל דו ווילסט, אלע מיני שטארקייטן, זיי זאגן אז די ציגרעטלעך וואס מען קויפט, וואס הייסט מאראוואנא, איז סאך סאך שטערקער ווי דעם וואס איז געווען ביז יעצט.

קענען איר מסביר צו זיין, דו גייסט פארלירן די פיריעד צוביסלעך, און ביז די דרייסיג פינף און דרייסיג קענסטו זיכער נאך האבן אם ירצה השם קינדערלעך, ענד פארשטייסט מען לאזט נישט די קינדער זאלן ווערן פארפאלן, ווייל בעיסיקלי די קינדער כאפן נישט וואס דא טוט זיך, און זיי ווערן זייער צו צעלאזט און דערשראקן, וואטס ריעלי גאואינג אן וויט מי, וועל איך נאך קענען האבן אמאל א קינד, און זיי מיינען זיי מוזן שוין האבן א קינד, דאס קינד וואס דו האסט דאס איז נישט קיין קינד, דאס איז סתם א. אנגעטשעפעטע, אזוי ווי איינער ס'וואקסט אים אויס ס'זענען אמאל מענטשן ס'וואקסט אויס אין קאפ אזא בייל און זיי מוזן ארום גיין דערמיט, דאס איז דאס קינד, ס'איז א בייל, ס'איז גארנישט, דו קענסט אים נישט מחנך זיין אידיש, דו קענסט נישט האבן פון אים קיין אידיש נחת, און ער וועט דאך זיין א גרויסער אויסוואורף, און ווער ווייסט ער וועט נישט הרג'נען מענטשן אויכעט און נישט גיין אין דזשעיל אויף אייביג, ענד דעטס וואט יו העוו טו סטארט טיטשינג דעם, טו טיטש די טשילדרען, קינדערלעך זענען פארלוירן, און נאכדעם זאלסטו וויסן נאך א זאך, איך האב גראד געפרעגט ווען מען האט מיר פארציילט די מעשה. אלס האב איך געזאגט איך וויל אייך פרעגן א שאלה, האט דאס קינד נישט קיין דראגס פראבלעם? ניין חס ושלום! זאג איך לאמיר דיר עפעס זאגן, פון דיין ניין ווייס איך אז ס'איז א ספק צו יא צו ניין, ווייל ס'איז כמעט זיכער אז יא. וואסערע מין ניין איז דאס געזאגט? איך געב דיר דאך א א געדאנק, ווי קען א מיידל טון אזא משוגענע זאך? כ'מיין דו ווילסט האבן אינדזשוימענט, סעקס, געזונטערהייט, טו אן א גומי, נישט וואס איך זאג אז מ'מעג, באט דו איט אז ס'זאל נישט ארויסקומען, האסט געדארפט קויפן א גוטע גומי און דיך ארום שפילן מיט איר ווי לאנג דו ארענטשמענטס, און ווען ס'גייט אריין די זומען זאל עס אריינגיין אין די גומי און דו ווארפסט עס אוועק, און זאלסט עס אפילו נישט אוועקווארפן ווייל מיר האט דערציילט אזוינע, מיר האט געזאגט אמאל אזוינע, זי האט געזאגט איך ארבעט אזא פלאץ, איך נעם זייער ביליג, וואס טו איך ווען יענער ווארפט אוועק אין גארבידזש די זומען גיי איך עס פארקויפן אין א בענק, א סימען בענק, סאו דיין זומען דרייט זיך אין די בענק, מענטשן מאכן געלט דערויף און דו ווייסט אפילו נישט אז דו האסט קינדער איבעראל, און איך האב שוין גערעדט פון דעם, מען דארף זייער וואטשן, און נאכדעם איז דא אסאך וואס זיי מאכן. א לאך אין די גומי, די גומי איז די בעג וואס מען טוט אן אויפן אבר אז ס'זאל נישט ארויסגיין די זומען צו די פרוי, יעצט גייט מען שרייען דו חזיר רעדסט אזוי חזיר איך וועל ענק זאגן ווער דער חזיר איז אלע רבנים זענען די חזירים איך געדענק אמאל איינער געווען א מונקאטשער בחור אין מונקאטש און ער האט געטראפן די גאווערמענט פלעגט עס דעליווערן אפיציעל ווייל דאס איז געווען א חלק פון דעם מ'זאל אויסלערנען אלע קינדער זנות פלעגן זיי עס דעליווערן געווען א יונגעל האט עס אמאל געעפענט און ער האט געוויזן קוק ס'איז קוק ס'עפעס א גומי איז ער געלאפן פרעגן דעם ראש ישיבה וואס איז די גומי? זאגט ער אים דאס איז געמאכט ווען דיין מאמע מאכט קישקע שבת שטופט מען עס אריין אין אזא גומי ווערט עס א פארעם דו פארשטייסט? מונקאטש האט עס גענומען אלע ישיבות האבן עס גענומען ווייל זיי האבן באקומען גרויס געלט פון דעם מ'האט אלעס געוואלט אונטערברענגען אונזער קדושה אלץ איז למעשה דארף מען זעהן אז די קינדער זאלן וויסן עווריטינג דאונט ליי טו דעם און מ'דארף זיי געבן סעקשועל ווי מ'זאגט נאלידזש נישט אז מ'זאל זיך טוישן פון א זכר אויף א נקבה, נאר אז דו גייסט יא זינדיגן דעעם יו, גיי אין דר'ערד אריין אבער טוה אן א גומי, וואטש וואט יו דואינג, דער שחור מיט וועם דו האסט געוואוינט האט שוין געקענט וואוינען מיט זעכצן אנדערע פאר דיר און דו ביסט שוין זייער קרבן ציבור און ער ברויך דיך שוין אפילו נישט נאר אויף אזויפיל אז ער האט דיר געברענגט זומען וואס דער זומען האט געקענט זיין קאנטעמינעיטעד אויכעט ס'האט געקענט האבן עיטש איי ווי, דעטס וואט יו פיפל דאונט אנדערסטענד, דו ווייסט נישט ווי הייקל די אלע זאכן זענען און וואס טוסט אז ער האט דיך אנגעשוואנגערט און דו ביסט געווארן שוואנגער און דו גייסט האבן א. קראנק קינד אייטש איי ווי ס'וועט דיך פלאגן א גאנץ לעבן, דעמאלטס וועסטו זיין זייער גליקליך? אדער אז דו האסט געוואלט וויי טוען פאר דיינע עלטערן אדער וואס? באט דו האסט זיי נישט וויי געטון, דו האסט דיר וויי געטון. זיי וועלן טאקע זיין אויף דערווייל און ס'וועט זיי וויי טון, אבער דו ביסט א קרבן ציבור געבליבן אויף אייביג. און די ישיבות גייען און זיי האנדלען מיט דעם ווייל מען געט אפאר טאלער? ישיבות? מיר האט דערציילט איינער אז ער האט א געז סטעישן און ער האט געזאגט אז די ישיבות קומען צו אים יעדע וואך און מען פארקויפט זיי דארטן די אלע סחורה און זיי צאלן צוויי צענט צו דריי צענט פאר א גומי און

קליינעם לאך מאכן זיי אין די גומי און זיי לאזן דיך אריינגיין, און ליטל דו יו נאו אז דורך דעם לאך גייט דיין זאמען ארויס פון דיין אבר אריין אין איר לאך, און זיי האבן שוין זייערע וועגן וויאזוי זיי ווייסן פון וואו דו קומסט, זיי האבן זייערע וועגן, נאובעדי איז אף די סטריט, ס'דא ערגעץ א קאל, מ'קאלט, מ'טוט עפעס, ס'דא א ווידיאו ווען דו קומסט אריין אין א בילדינג, און וואס טוען זיי נאכדעם? דעי האנט יו, זיי לויפן דיר נאך ביז זיי טרעפן דיך, און זיי סוען דיך פאר טשיילד סופארט. ס'איז דא אזאלכע גויטעס וואס האבן פינף זעקס אזאלכע קינדער, צו יעדן קריגן זיי א טשעק, דאס איז אליינס זייער אינקאם, וועגן דעם וויל איך ענק מסביר זיין נאכאמאל, יו העוו טו וואטש וואט יור דואינג, אויסער דעם וואס דא איז דא א איסור נידות, איז דא דא אנדערע איסורים, און ודבק באשתו ולא באשת חברו, דער גוי האט אויכעט אן איסור אויף דעם, אבער אויסער דעם, און. פראקטיש איז ס'זאל זיך יוטילייזן א קינד וואס דו זאלסט קענען האבן הנאה דערפון, איטס נעווער גאנא העפן, איטס נאט גאנא העפן, ס'איז דא א עלטערע קעיס, די קינד איז שוין אביסל עלטער, איז אויך די מאמע איז דאך די גויטע, איז זי רייצט אן קעגן דעם איד כסדר, איז בקיצור דער איד קען שוין נישט קומען זען דאס קינד יארן, און ער ווייסט נישט וואט הי'ז אינטו, און שוין, יעצט איך האב ענק דערציילט, איך בין אמאל געווען אויף אן עירפלעין, איז געווען דארטן עפעס א מענטש האט אויסגעזען צו זיין א לויער עפעס א בעסערע מענטש, און ער האט געהאט א שווארץ יונגל וואס ער האט אים משוגע געמאכט פארשטייסטעך, א אומגעצויגענע חיה, און ער האט פארציילט אינעם עירפלעין זאגט ער אז דאס איז זיין זון פון א קלייענט וואס ער האט נישט געהאט וואס צו טון האט געשטופט ווי בטורניש ענד עט די ענד אוו די דעי דעס קינד קאסט אים מער ווי אלע קינדער. איך קען ענק דא פארציילן נאך א וויכטיגע מעשה פון איינעם וואס האט געהאט א קינד מיט א פארטא ריקע ער איז געווען א בוילערמאן און האט אנגעמאכט אין בוילער רום א קינד און דאס קינד האט אלץ געוואלט וויסן ווער זיין טאטע איז בקיצור איינמאל איז ער געוואויר געווארן אז ער ליגט אין בית הקברות אין מאנסי ליגט ער דארט איז ער אים געגאנגען אויפזוכן. און ער האט אפגעווארט אויפן טאג וואס עס האט געדארפט זיין די יארצייט אבער עס איז נישט געווען דער טאג ווייל ער האט געהאט דעם ענגלישן דאטום, די אידישע דאטום איז נישט אייביג די זעלבע, ביז מען האט אים פארציילט דו האסט נישט וואס צו זוכן, עס איז נישט דעמאלטס טאג, איך וועל דיר זאגן וועלכן טאג עס איז, און ער איז געקומען צו די יארצייט און די בזיונות איז געווען מורא'דיג גרויס. אזעלכע דא אסאך מעשות אין ווילימסבורג שטאט, בארא פארק אין פלעטבוש אין כל מיני ווי די ווילסט דא, א מענטש קען זיך נישט איינהאלטן די ביסל תאווה, יעצט איך זאג נישט זאלסט דיך איינהאלטן, האלט דיך נישט איין, אן אבער טו עס ס'זאל נישט ארויסקומען קיין אומגליק אויף אייביג, נישט איך האב געזאגט מען מעג עס טוהן, ווייל מ'זאגט דאך מר. ראזנבערג האט געזאגט ניין די טארסט נישט, נאר גיי כאטש מיט א געהעריגע גומי וואס די האסט געטשעקט ס'האט נישט קיין לאך, און אז די גייסט אריין זאל די זוימען בלייבן ביי דיר, און נעם דאס און פלאש עס אראפ אין טוילעט דארט ווי די ביסט ביי די זונה, דו נאט ליוו איט הענגינג אראונד, יעצט איך בין נישט דא ענק צו געבן אזאלכע קורסעס, די צרה איז אז מ'האט ענק נישט געגעבן קיינמאל אין סקול און אין חדר ממילא ווייסט ער עס נישט.

פאלן קענסטו גארנישט טון. ס'איז געווען א גרויסער פוסק ביי אידן, ער האט געהייסן טשעבינער רב. טשעבינער רב איז געווען א גאון עולם, און זיי, פאר זיי זענען אוועקגעלאפן פון פוילן, האבן זיי געגעבן די קינדער, אזוי ווי אסאך פוילישע אידן האבן געגעבן די קינדער פאר גויים, און אויף דעם חשבון האט מען זיי געגעבן דאס הויז. מ'האט זיי געזאגט, ווען כ'וועל צוריקקומען נאך די קריג, וועסטו צוריקגעבן די קינדער, און דאס הויז וועט צוריקקומען מיין. און זיי האבן דאך נישט געוואלט פארלירן דאס הויז, האט מען געמאכט א געזעץ דעמאלטס אין פוילן, אז מ'טאר מיט די קינדער נישט רעדן. טאמער איינער רעדט מיט זיי, גייען זיי אין דזשעל. טשעבינער רב האט געהאט אזא זון מיט א טאכטער, אזוי מיין איך, קען זיין מער אויכעט אבער איינע זיכער, און טשעבינער רב האט געשיקט אלץ מען זאל רעדן מיט די קינדער זעהן ווי זיי האלטן אפשר קען מען זיי צוריק ברענגען צו אידישקייט, האט ער זיי געזאגט די גאנצע צייט אזוי, די מיידלעך'ס קינדער וויל איך האבן, די יונגלעך'ס בין איך נישט אינטערעסירט, ווייל די יונגלעך האבן חתונה געהאט מיט גויטעס, איך דארף נישט האבן גוים. מיט דעם איז גרינגער ווען א זכר איז מזנה מיט א גויטע צו ווען א. א גוי איז מזנה מיט א אידישע טאכטער ווייל נכרי הבא על בת ישראל איז הולד כשר איז במילא איז ער מחויב במצוות טאמער איז אבער פארקערט אז ס'איז א גויטע זענען דאך די קינדער גוים איז במילא דארף מען זיי נישט נאכלויפן קען זיין מענטשן האבן געפילן יא נאכצולויפן ס'איז דאך דיין קינד אבער איך רעד יעצט הלכה'דיג וועגן דעם מאכט מען אונז א ברכה שלא עשני אשה ווייל א פרוי איז א מורא'דיגע פראבלעם ווייל טאמער ווערט זי שוואנגער איז דאס קינד א איד און אלעס איז דיין אחריות. אייעס. ניין דאס איז נאר בדרך צחות, נישט וועגן דעם מאכט מען שלא עשני אשה, נאר איך זאג סתם, ס'איז אסאך גרינגער ווען דו ביסט א זכר און דו וואוינסט מיט א גוי'טע, צו ווען דו ביסט א נקבה און דו וואוינסט מיט א גוי, ווייל א נכרי הבא על בת ישראל איז הולד כשר. איז וויל איך נאכאמאל מסביר זיין פארן עולם, דאס אלעס וואס איר האט געלעבט ביז יעצט, פאלשקייט, מ'טאר נישט רעדן, מ'טאר נישט מסביר זיין, דאס אלעס איז געווען שקר און בלאף, דאס איז געווען על ידי דריטנאורס מיט שמיטנאורס משוגענע זאכן, מ'דארף לערנען מיט די קינדער און מ'דארף זיי זאגן. אפילו צו זינדיגן דארף מען וויסן וויאזוי מען זינדיגט, שטעל דיר פאר דו מאכסט אן א קינד, דו ווייסט קיינמאל נישט ווי דאס קינד קען אנקומען, סאו דאס איז א ענין פון שמא ישא אחותו מאביו, דו ווייסט נישט פון וואו ער קומט, ווען ער איז, וויאזוי ער איז, ער קען גאר חתונה האבן מיט א שוועסטער אויך, אדער מיט א ברודער, דאס קינד וואס ווערט געבוירן, אין דעם אין דער אלטער היים איז געווען אזא זאך אז אלע. חברה האט מען א נאמען געגעבן כידור, ווייל ס'איז דא א פסוק כי דור תהפוכות המה, און דער מוהל האט געמאלדעט און האט אויכעט אראפגעשניטן די אונטערשטע פונעם אויער, די לעפל פונעם אויער איז אויך אראפגעשניטן, וויסן דאס איז א ממזר היט אייך פאר אים. היינט איז נישט דא די אלע זאכן, אבער מ'דארף דאך האבן אביסל קדושת ישראל צו וויסן מיט וועם מ'איז זיך משדך, וואס מ'איז זיך משדך, און אזוי ווייטער. כ'האב געהאט אמאל א מעשה, כ'האב עס פארציילט באריכות, כ'וועל עס פארציילן יעצט בקיצור. כ'האב געבויעט א מקווה אין א שטאט וועלכע איז נישט ווי טיג א ניין כ'האב פארגעסן כ'האב קיינמאל נאך נישט געבויעט קיין מקווה'ס ניין נאר סאטמאר האט געבויעט האב איך געבויעט א מקווה אין א שטאט ס'איז א מעשה באריכות און דארט איז געווען דער טאטע און ער זאגט מיר אז ער האט זיך מוסר נפש געווען אלע יארן זיין טאטע אויך ער איז געגאנגען די שווערסטע צייטן פון די קאמוניסטן איז ער געגאנגען אין מקווה, כ'מיין די פרוי נישט ער, זאגט ער מיר אז דער אייבישטער האט אים אזוי וויי געטון אויף דער עלטער אז ער האט יעצט א קינד, און דאס קינד האט א שידוך געטון מיט א פרוי מיט א מיידל וואס זי איז געווען חתונה געהאט, זי האט אבער נישט געוואוסט אין דעמאלטס צייט אז מען דארף נעמען א גט, נו האט זי חתונה געהאט צו זיינס א קינד, און זיי האבן קינדער א שטוב מיט ממזרים, ממזריקלס, און ער ווייסט נישט וואס צו טון, ער קען זיך נישט מוחל זיין, דער אייבישטער האט אים נישט געקענט היטן, ביי אים איז געווען די מקווה באהאלטן, ער איז געווען א. איינגעשטעלט מיטן לעבן, האב איך געזאגט איך הער וואס דו זאגסט, און ער האט געבעטן אז איך זאל גיין רעדן מיט איר אז זי זאל נעמען א גט, זי זאל זיך כאטש פון יעצט אן א גט און חתונה האבן מיט א דריטן מאן, ווייל מיטן צווייטן מאן טאר זי נישט וואוינען ווייל ס'איז שוין אן ערוה, אזוי אז זי זאל נישט מאכן נאך ממזרים, שוין, איך בין געגאנגען, איך האב מיך אראפגעזעצט, גערעדט, נישט אליינס, ניין ניין ניין, זארגט זיך נישט, איך בין געגאנגען אליינס, איך הייס נישט וועבערמאן, דעמעט! קיצור, מיך אראפגעזעצט מיט איר, איך האב איר מסביר געווען אזוי, זיי ווילן זאלסט נעמען א גט. זענט איר מסכים צו געבן טויזנט דאלער? פאר פיר טויזנט דאלער האט מען דעמאלטס געקענט קויפן אין מאסקווע אין רויטן סקווער א הויז. טויזנט דאלער האב איך איר געאפערט. קיצור, אהער אהין אהין אהער, ניין, יעדע פינף טויזנט קויפט דיר א הויז אין רויטן סקווער. בשום אופן נישט. פרעג איך איר, פארוואס ווילסטו נישט נעמען א גט? ער וואוינט דאך נישט מיט דיר שוין עניוועי. האט זי מיר מסביר געווען זייער פשוט. זאגט זי, מיין טאטע איז געווען א אידישקע. די מאמע איז געווען נישט קיין אידישקע, ווען זיי האבן חתונה געהאט האבן זיי זיך אויסגענומען אז איין קינד וועט זיין געאידישט און דאס צווייטע נישט, שוין, און איך פרעג איבער נאכאמאל, די טאטע איז געווען די אידישקע צו די מאמע איז געווען די אידישקע, און איז מיר מסביר נאכאמאל, די טאטע איז געווען די איד און די מאמע הייסט מאריא, פרעגט ער דו ווייסט ווער מאריא איז געווען, זאג איך ניין איך ווייס נישט, איך האב יא געוויסט נאר איך קען נישט שטיין צו הערן, זאגט ער מאריא איז געווען די מאמע פון יאשקע פאנדרעק האט געהייסן מאריא, בקיצור, ווי איך האב דאס נאר געהערט בין איך געגאנגען גראד צום טעלעפאן, כ'האב אפגעקאלט דעמאלטס אויף ארץ ישראל און כ'האב דערציילט די גאנצע מעשה פאר די גדולי הרבנים, איך געדענק נישט פונקטליך מיט וועם כ'האב דאס געהאנדלט, כ'האב אלעס פארשריבן, האט מיר יענער רב געזאגט ס'קומט איר א מזל טוב, אויב זי האט דיר דאס געזאגט קענסטו רואיג רואיג אוועקגיין פון דארטן און מ'דארף אפילו נישט קיין גט, ווייל מיט א גוי איז נישט דא קיין קידושין און די קינדער זענען נישט קיין ממזרים, פרעג איך אים, אבער איך פארשטיי נישט, איך קען נעמען איר עדות'שאפט? זי האט דאך זיך סתם פארציילט, דאס הייסט מסיח לפי תומו זי איז באגלייבט אזוי ווי צוויי עדות און מ'האט מתיר געווען די משפחה. דעם נעקסטן אינדערפרי זעמיר אויפגעשטאנען, כ'האב געדארפט שוין גיין צום עירפארט, זאגט מיר יענער, קענסט נישט יעצט אהיימפארן, ווייל מיין טאטע איז יעצט נפטר געווארן. טאטע האט געווארט זעט אויס פון הימל אז מ'זאל אים געבן א בשורה אז די קינדער זענען כשר. ער איז יעצט נפטר געווארן, און איך בעט אייך פארטס נישט אוועק, איך וויל איר זאלט זיין ביי די לוויה. איר פארשטייט? דער אייבערשטער פירט זיינע וועגן, וויאזוי זאגט מען דארט? לו יחיה גבר, אפילו א מענטש זאל לעבן שנים.

כלי מקווה, און דער רב זאגט מיר איך זאל קומען רעדן צו די מיידלעך, איך האב אים פארציילט די מסירות נפש אין רוסלאנד פון אידישע טעכטער, גיי איך אריין די העכסטע קלאס די צוועלעפטע קלאס, זעה איך אלע גייען מיט לאנגע אייגענע האר, זאג איך וואס איז דאס דאס איז מיידלעך? זאגט ער יא, זאג איך סאו וואי דיד איי קאם טו טאלק טו דעם אבאוט טהרת המשפחה? זאגט ער איך דארף נישט אז זיי זאלן אהיים קומען פון מאנהעטן שוואנגער און זאגן אוי איים סארי, איך לערן זיי פאר דעם און זיי ווייסן וואס דאס הייסט שומר נגיעה, ער האט געגעבן א פרעג הויעך, הו נאוס וואט שומר נגיעה איז? אלעמאל אויפגעהויבן די הענט, יעדער האט געוויסט אז עס הייסט שומר נגיעה, איך גיי מיט דיר ארויס, נאו באמפינג, נאו טאטשינג, אזוי ווי עס וואלט געווען אן איסור נידה, אפילו בדיעבד טארסט עס נישט טון, און אזוי דארף זיין, און יעדער ווער ס'פארשטייט אנדערש איז צודרייט און משוגע, ווייל די צרות קומען נאכדעם אן, צו מ'טרייט צו מאכן א שווייג, נישט פארשעמען פגם מש פ פ פחה. עטליכע וואס איר זענט רבנים, איז וויל איך ענק זאגן, דאס איז די פרשה וואס מ'איז יעצט דורכגעגאנגען די וואך, און ס'וועט נאך קומען אסאך אזעלכע פרשות, ס'איז געווען אין וויליאמסבורג א ברית, קיינער האט נישט געוואלט מל'ען דאס קינד, איך האב געשריבן צו די רבנים, זענטס מחויב צו מל'ען דאס קינד, די מאמע איז א איד, פארוואס זאלט איר עס נישט מל'ען, ווייל קיינער וויל נישט, ווייסטו, ער האט גע'מל'עט דאס קינד, גיי דרינט, ס'איז דא א באשעפער וואס ער זאגט וואס דו זאלסט טון, ווילסט נישט, טו נישט, איך זעה אז חזקאל טייטלבאק, שמאק, האט נישט געוואלט מל'ען דאס קינד, און געס וואט?

ס'זענען אזויפיל רשעים וואס זיי גייען איבערנעמען די מצוה ענד טריי טו בי אן די סעיף סייד יעצט איך האב אזויפיל קעיסעס שוין דורך געמאכט אז איך האב שוין געטענה'ט אז מען דארף ס'געווען איינער ראני גרינוואלד ער האט געהאט דא פאר אונזער אפפאל האט ער געהאט א מוסד מיידלעך פאר יונגלעך איך האב געטענה'ט אונז דארף מען שוין מאכן אליינס היינט דארף מען נישט אנקומען צו קיינעם מען דארף אלעס מאכן אליינס. נאכדעם קענסטו לערנען וואס דו ווילסט און וויפיל דו ווילסט. יעצט, איך האב שטארק באדויערט אז עס איז נעבעך אוועק דער וואלערשטיין. האט מיר איינער געזאגט, זאלסט וויסן, עס האט זיך געעפנט אזא מוסד פאר מיידלעך און יונגלעך אין טעקסעס אין מיין שטאט. ס'איז א היימישער אינגערמאן האט עס געעפנט. אשרי לו ואשרי חלקו. הייבן די פרומע אן ניין ס'איז יונגלעך און מיידלעך אינאיינעם, דו בהמה וואס דו ביסט. איך זאג אייביג, בעסער צו האבן א קינד וואס ער איז געזונט, ווי צו האבן א קראנקן גוי. אויב דאס איז די סעלושען וואס מ'מוז טון, מוז מען דאס טון.

א מענטש טוט אן עבירה, למשל א בחור רייבט זיך אויס צו א יונגערמאן, ער טוט וואס מען טאר נישט, די מינוט ווען ס'קומט ארויס די זאמען, הייבן זיך אן גראדע רשעים מלאים חרטה, אוי א שאד כ'האב עס געטון, כ'האב עס נישט געדארפט ווען טון, כ'האב נישט, ער הייבט אן פול מיט חרטות, פארוואס קען ער נישט האבן די זעלבע חרטה א מינוט פריער, ווייל דאס מאכט אויך די בעל דבר, ער וויל דיר נישט געבן קיין פיס אוו מיינד, האסט עס געטון, טו תשובה, אבער הייב נישט אן מיט די זאכן, איז די זעלבע אויכעט, דאס קינד וואס האט אראפגעברענגט דא אזא קינד, וואס דאס גייט זיין יענע. חתונה פאר כלל ישראל, דאס איז די גרעסטער אומגליק וואס מען קען טון. מען קען נישט טון קיין גרעסערס. ס'איז א אינטערעסאנטע זאך, ס'איז דא אין וויליאמסבורג איינער וואס האט נעבעך אזא קינד, אבער מען זעט דאך ער איז נישט קיין איד, ער איז שוין דרײַצן יאר צו וויפיל, און זאגט מיר דער טאטע אז ער איז געגאנגען אין עלעוועיטער איז צוגעקומען א סאקמערע חזיר און האט אים אנגערירט דעם פיפיק. טאטע קען דאך שוין די אלע שייגעץ שטיק, ער ליידט דאך אויך, האט ער אים אזעלכע צוויי זעצעס געגעבן אז עס זאל אפהייגען. רבותי, נישט יעדן מעג מען טאטשן און נישט איבעראל מעג מען טאטשן. און נישט ווייל דו ביסט אין די גיסטע מוז זיין יענער איז אויך אין די גיסטע, דארף זייער שטארק וואטשן. יעצט, קאשוי רב האט געהאלטן אז מען טאר נישט שיקן קינדער אין אפיסעס, סאטמאר רב האט יא געלאזן מען זאל גיין אין אפיסעס, ווייל סאטמאר רב איז געווען מער א שטאטס רב, און ער האט נישט געקענט זאגן קיינער זאל נישט גיין אין קיין אפיס, ווייל ער האט געוויסט אז דאס געלט נוצט מען נעבעך אז מען זאל חתונה האבן, אבער גערעכט איז געווען קאשוי רב, סאטמאר רב איז אין דעם ענין בכלל נישט געווען גערעכט. איך אליינס בין נישט די גרעסטע רב אין שטאט, איך קען נישט אלע פראבלעמען פון די שטאט, און מענטשן זאגן מיר נישט אלעס אויך נישט, אז זיי האבן מורא, איז וויל איך ענק זאגן, וויפיל אזאלכע פעלער אונז האמער, איז א שאנד איך זאל ענק זאגן, זיי האבן שוין מזנה געווען, זיי האבן שוין געגעבן בירט, די קינדער זענען שוין אלט, אלע עידזשעס איז דא, פופצן יאר, זעכצן יאר, זיבעצן, און אזוי צוריק, דריי יאר, פיר יאר, פינף יאר, רבותי, איף ווי דאונט פוט אווער עקטס טאגעדער, איז ככל הגוים בית ישראל, זעמער אזוי ווי די גוים, און דאס איז זייער וויכטיג אז מען זאל טון. און פוט יור עקטס טוגעדער. קיינער נישט געמאכט פון צוועבן צימוקים, אין ארץ ישראל זאגט מען אנחנו לא מצימוקים, אונז פארשטיי מיר דאס, אבער ס'איז דאך דא אזא זאך וואס א מענטש קען זיך איינהאלטן און מתגבר זיין אויף די קליינע נארישע תאוה'לע וואס דאס קען אים ברענגען א חורבן אויף אייביג, שטעל דיר פאר וועסט גיין אין בית החיים און ס'וועלן דארטן קומען די אייניקלעך און ס'וועט קומען דא דער שווארצער אויכעט צו א גוי, דאס איז דער גוי, אזוי? נו אז בלייבסט אויף אייביג. אנגעבינדן וועגן דעם שטייט ווען איינער וואוינט מיט א שיקסע נעשה קשורה עמו ככלב נעווער גאוס אוועי וועגן דעם יוסף הצדיק די גויטע די פוטיפר האט אים געוואלט משוגע מאכן שטייט ער האט געזעהן יעקב אבינו'ן זיצט מיט אלע שבטים און לכאורה פרעגן אלע ספרים א קשיא אויב יעקב אבינו אויב מען האט מטריח געווען דעם אייבערשטן זאל מאכן אזא נס אז יוסף זאל נישט זינדיגן נו זאל ער עס מאכן פאר יעדן פארוואס מאכט ער עס נישט פאר יעדן דער תירוץ איז מען מאכט נישט קיין ניסים פאר קיינעם יוסף הצדיק איז עס נישט געווען קיין נס. אז דער צדיק האט זיך געגעבן א קוק אזוי א א א ער האט זיך אומגעקוקט אזוי סא ס'שטייט ווען איינער בועל ארמית נעשה עמו ככלב קשור עמו ככלב און אויך די גמרא זאגט א לשון מלפפתו ס'באגלייט אים האט ער זיך געזעהן ווי ער זיצט מיט די שבטי קה יעקב אבינו זיצט אויבן אן און שטעל דיר פאר וואס דא גייט פאר ער זיצט לעבן א שיקסע פוטיפר נא נא נא דאס קען איך מיר נישט ערלויבן צו בלייבן אויף אייביג מיט די סה קען איך מיר נישט ערלויבן. וועגן דעם זאגט רש"י, לשכב עמה בעולם הבא. פארוואס? דאס בלייבט אויף אייביג, די רושם בלייבט שוין אויף אייביג. ווייל אמת, טאקע נישט געבוירן געווארן קיין קינד אפשר יעצט, אבער ביים אייבערשטן גייט דאך אלעס אזוי ווי אויסגערעכנט, אזוי ווי דו האסט עס געטון, דו האסט עס געוואלט טון. נישט אזוי? אז דער אייבערשטער מאכט א נס ס'זאל נישט געשען א קינד, איז עס נישט דיין קרעדיט אויך נישט. סא דאס האב איך ענק געוואלט זאגן יעצט, שלח לך אנשים, מען דארף שיקן מער הייליגע מענטשליכקייט זאל מען זיין. מען שיקט קינדערלעך אינגערהייט ארבעטן, זיי גייען אין די אפיסעס, שפארן זיך דארט איין, אסאך מאל דער באלעבאס דארט אליין, מיר האט דערציילט א מיידל, זי האט געזאגט, דו ווייסט מיין באלעבאס פלעגט אויסרעכענען אז די יו פי עס זאל קומען פינעווע ווען איך דארף אהיים גיין, פרעג איך פארוואס האט ער דאס געטון, ווייל ער האט מיר געזאגט בלייב נאך דא א פופצן מינוט ביז מען צייכנט אויף די אלע יו פי עס, און נאך פופצן מינוט האט ער געלייגט די הענט ווי מען טאר נישט, און זי האט אים אזא פראסק דערלאנגט, זי זאגט אז זי גלייבט נישט אז ער האט נישט פארלוירן אלע ציין, און דעטס וואט יור דזשואיש דאטער

מעשה, ס'איז נישט קיין סוד, איך זאג נאר נישט קיין נעמען ווייל ס'איז נעבעך אן אומגליק, על כל פנים למעשה איז אזוי, האט מען מיך אפגעקאלט איינער וואס ער קען דעם גואל, זאגט ער זאלסט וויסן אז ער האט שוין צוויי מיט צוויי שיקסעס חתונה געהאט, און האט צו ביידע אנגעמאכט אפאר קינדער און האט זיי ביידע געדאמפט, יעצט האט ער געטראפן א דריטע שיקסע, א אידישע טאכטער נעבעך, סא וואס קלערסטו ער איז מיט צוואנציג יאר עלטער, דאז הי רילי ניד האר, דאז הי וואנט האר, דאז הי ניד האר פאר. אויפצושטעלן א פעמילי? אר הי נידס ער פאר א ליטעל סעקס ענד ענדזשוימענט ענד דען געט ריד אוו הער? הלוואי ווען איינער זאל קענען רעדן מיט די מיידל, ביקאוז נאו איטס מעיבי טו לעיט ארעדי, ווייל אז זי ווארט שוין א בעיבי דארף איר איינער זי אויסהאלטן, הו'ס גאנע דו דעט? איר עלטערן ווייס איך נישט צו זיי האלטן עס ביים טון. ס'איז א אומגליק וואס ס'גייט פאר, רבותי מ'מוז זארגן פאר די קינדער, מ'מוז מאכן האומס, ענד נישט נאר דאס, אז מ'מאכט א האום און דאס קינד וועט זיין געהעריג מסודר, קען מען ערלעדיגן אז מ'זאל נישט דארפן, מ'דארף נישט, אפאר דאלער וואס ער וועט שיקן יעדן חודש און וועט קומען זיי וויזיטן און ער וועט נאכאמאל טון די זעלבע, רבותי לעטס וועיק אפ לעטס דו קאנסטראקטיוו אמאל, נישט גיך כאפן אפאר דאלער דא און דארט און כ'וועל גנב'נען און דאס איז די גאנצער אידישקייט היינט, וואסער א פנים וועט עס זיין? ס'וועט זיך נישט אויסהאלטן אפילו נישט בגשמיות, כ'רעד שוין נישט ברוחניות, בגשמיות איז עס א בעד דיעל, יא איינער זאגט מיר ער ווייסט ווער דאס איז, ער האט שוין געהאט צוויי גויטעס, צוויי, נישט איינס, צוויי. ער איז געווארן זאט פון איינע, האט ער געטראפן א צווייטע, האט אנגעמאכט מיטן ערשטן קינדער, מיטן צווייטן, און יעצט האט ער אנגעמאכט מיטן דריטן קינדער, און ווער ווייסט ווי מ'וועט נאך אומקומען מיט אים. רבותי, לעטס סטארט דואינג קאנסטראקשן ביקאוז ווי אר ריעלי ווי ריעלי נאט אין טעקט, אונז זעמיר נישט אין דער ארדענונג, און נאכדעם דאס וואס עס האט זיך יעצט אריינגעכאפט אז מען מעג ליגעל פארקויפן מאריוואנע, און מענטשן זאגן אז עס גייט שוין צו נאך א מדריגה, עס איז שוין דא נאך דראגס וואס מען מעג שוין פארקויפן, נישט ליגעל אבער. איז ממילא, איז וויל איך אייך זאגן, שטעל דיר פאר וואסער א פארשאלטן לעבן זי העט האבן, זי העט אהיים קומען, ער העט זיין פארדראגט, ער העט האקן אין איר שטיקער, ער העט שרייען, ער העט דאס, ווער ווייסט וואס ער העט טון מיט די בעיבי, ער העט קענען עס פארקויפן אויכעט אויפן שווארצן מארקעט, ס'איז אנבעליוועבל, דאך נישט קיין מענטש וואס איז אינגאנצן נארמאל, די דריטע פרוי מאכט אן קינדער איבעראל, און מסתמא איז ער אויף דראגס, ווען נישט וויאזוי איז זי צוגעקומען צו דעם, און איך האלט אז זי איז אויך געווען אויף דראגס, איך האלט ס'אינגאנצן געווען א מקח טעות. ווייל ער האט זי מסתם געגעבן גוט און אסאך דראגס און זי איז געווען גוט און היי, און דעמאלטס האט ער זיך צוגעריקט צו איר און ער האט זי געעפענט און זי האט זיך שוין געפילט אז מען האט שוין עניוועי זי מטמא געווען האט זי געקלערט נו וואס קען איך שוין טון לאמיך שוין זאל שוין פארן דיס איז די ביג מיסטעיק ווי דאונט העוו עניבאדי טו טאלק טו ווען זי גייט צו רעדן צו א טיטשער צו צו איינער וואס איז א מנהל פון א סקול וואלט מען זי אויסגעלאכט און נאך באשמוצט דער אייבערשטער זאגט אין די תורה מען רעדט נישט לאגיש צו קיינעם מ'זעמיר משוגעים יעדער איז געווארן משוגע, כולם סר יחדיו, ס'איז נישט דא צו וועם צו רעדן, ווען ס'האט זיך אנגעהויבן צו שפינען די ליבע צווישן איר און צווישן דעם גוי, האט זי גראד געדארפט האבן איינעם צו וועם זי זאל זיך קענען אויסרעדן דאס הארץ, יעצט, יעצט איז זי שוין שוואנגער, יעצט איז זי א שותף מיט א גוי, דאס קינד וועט ווערן אויפגעכאוועט ווי א גוי, ווייל זי קען אים נישט אויפכאווען אליינס אידיש, זי איז אליין נישט די גרעסטע צדיקת וואס ס'איז דא, סאו וואטס גאנע בי נאו? וועט דער אייבערשטער פארלירן נאך א נשמה קדושה, דאס איז אלעס. אבער ס'איז גוט, אין די ענין פון ציונות וועט עס זיין ריין. מען וועט נישט זיין פארכאפט צו דעם ביגער מחאה איז עס לעגענד מ'מאכט כינוס כלל ישראל צוזאם געווען פופציג טויזענט פרויען וואס גייט זיין דער סוף מען זאגט מען זאל נישט האבן די אינטערנעט מען זאל נישט האבן די טמא'נע כלי און פארטיג די צוויי האבן זיך נישט געטראפן דורך א טמא'נע כלי ווייל דער איר בויפרענד האט אינגאנצן נישט קיין טמא'נע כלי ער ברויך עס נישט. ער קען כאפן אין די גאס א מיידל? וואס דארף ער האבן א טמא'נע כלי? ער איז נישט משוגע? ער דארף נאך אויסהאלטן א טמא'נע כלי? איר זענט ראנג מיט ענקער גאנצן חינוך, איר זענט צעדרייט און משוגע! הערטס אויף צו רעדן פון די טמא'נע כלי, הערטס אויף צו רעדן פון אלע פרצות נאר פון וואס די קינדער זענען פארכאפט אין, דראגס, סעקס, און איף יו דאונט, איף יור עפרעיד טו דו איט און יו קענט דו איט און מ'שטערט דיר עס צו טון, גיוו אפ יור דזשאב. קאוז יור נאט ווארט צו זיין מחנך אידישע טעכטער. יעצט למעשה איז אזוי, למעשה ס'איז דא איבעראל אזאלעכע פראבלעמען און יעצט האמער ביי אונז אין שטאט אויכעט אזא פראבלעם, איך האב יענעם געזאגט ווען ס'איז געשען די פרשה זאג איך אים דו האלט דיך נאנט מיט זיי ס'איז ס'איז דיין קינד און צו די תורה זאגט ס'איז דיין קינד צו נישט דאס איז איין זאך עס איז דיין קינד און יור ריספאנסיבל און זאלסט דיך האלטן נאנט, מ'פלעגט גיין שפאצירן מיט אים אין וויליאמסבורג האט זיך נישט דערשראקן פאר קיינעם. עס איז שוין די יאהרן, ער איז שוין פערצן פופצן יאהר, גראדע זיין גויטע וואס ער האט געוואוינט מיט איר איז זייער א געלערנטע, עס איז אפילו א נורס אין א האספיטעל, למעשה היינט עס טוט אים מורא'דיג וויי, פארשטייסט דאך אליינס, קיין מנוחה האט ער נישט דערפון, אבער ער זאגט מיר כ'האב דיך געפאלגט און איך האב זייער א גרויס הנאה דו האסט מיך געקאוטשט, ווייל כ'האב אזוי טאקע געדארפט טוהן, ווען נישט וואלט געווען נאך ארגער, און ברוך השם ער האט געפאלגט, יעצט זיין קינד האט א געוואלדיגע מעלה אז ס'איז נישט קיין איד. זייט די מאמע די מאמע דארטן א גויטע סאו איז ריעלי נאט ריספאנסיבל מער ווי פאר א גוי כ'מיין צו זאגן ער דארף אים מחנך זיין אזוי ווי א נארמאלער גוי ער זאל נישט גנב'נען שבע מצוות בני נח און א גוטן טאג דא איז אביסל אנדערש דער מצב ווייל ס'איז אסאך הארבער ס'קינד איז נעבעך א איד נעבעך איז למעשה איך האב עס זיי אויך געזאגט די מאמע האט מיך אפגעקאלט אזוי און אזוי און כ'קען אים נישט האלטן אין שטוב די קינדער אים זעהן זאג איך לאמיר דיר עפעס זאגן אז אים זעהן איז נישט עק וועלט, ווען זיי הערן פון די גאס עט זיין אסאך ארגער, ווייל אין די גאס לייגט יעדער צו אביסל שמעטענע מיט פוטער, דו דארפסט גיין איין גראדן וועג, דו האסט גארנישט צו טון מיט די אלע שטותים, דו דארפסט וויסן, האסט געברענגט א ליווינג יומען ביאינג, יו העוו טו ווארי פאר הים, דעטס איט, אין די תורה שטייט א נישט, אין די תורה שטייט נישט א נישט, אין די תורה שטייט אז ער איז נישט בנך אויף אלע זאכן וואס ס'פארלאנגט זיך ס'זאל זיין בנך, אבער נישט אז דו זאלסט אים נעגלעקטן און דאמפן. אין גארבידזש קען, נאו וועי, און ער האט א השפעה אויף דעם קינד, און געס וואט, ער האט אים אפילו אויסגעלערנט אז קיינער טאר אים נישט טאטשן, עס איז געווען אין עלעוועיטער אין איינע פון די הויעכע בנינים, איז צוגעגאנגען איינער, ער האט געזען אז ער איז א טינקלער, האט ער געמיינט גאר צו מאכן א לעבן מיט אים, פערצן יאר, א שיינער יונגער שייגעץ, און דער טאטע איז דארט געשטאנען האט אים דערלאנגט אזעלכע מכות אין עלעוועיטער, און ער איז אנטלאפן, רבותי, אונז האמיר די קראנקייט אז אונז טאטש מיר פרעמדע, און ס'איז נישט קיין. נייע זאך, ווען עזרא הסופר האט געדארפט ארויפברענגען די אידן אויף ארץ ישראל, האט ער געזאגט די ערשטע זאך מוזט איר איבערלאזן די גוי'אישע ווייבער דא אין בבל, מיט זייערע קינדער, ווייל זיי זענען אלע גוים, און ס'האט זיך אפגעטוהן אז דו האסט נאך אזאנס נישט געזעהן, יעדער האט געדארפט קישן די גוירל פרענד גוד ביי, אבער מען האט עס געפאלגט ווייל עזרא הסופר געוען עזרא הסופר, מיט דעם, די גמרא זאגט, ער געוען אזוי גרויס ווי משה רבינו, פארוואס האט דער אייבערשטער נישט געגעבן די תורה דורך עזרא הסופר, ווייל משה רבינו האט אים אויסגעכאפט. פשוט און גראד, ווען נישט האט ער געהאט אלע קרעדענשעלס אזוי ווי משה רבינו, און דאס דארף מען געדענקען כסדר, איף יו דיד איט, יו מעיד די טשיילד, דאנט טראו אים אין די גארביטש, שעמסט זיך מיט אים, די גמרא זאגט ווען איינער טוט אן עבירה און ער שעמט זיך דערמיט, איז אים דער אייבערשטער מוחל אויף די עבירה. יענער איז נישט קיין גארביטש קען ווייל דו ביסט געגאנגען זינדיגן, האסט נישט קענען צוריקהאלטן דיין אות ברית קודש ביי דיר, ווערט יענער נישט דיין גארביטש קען, און חוץ פון דעם, אויב דו געסט דאך סופארט עניוועי, דו מוזט דאך געבן סופארט, סאו פארוואס זאל דער גוי'שער סופארט זיין, שטערקער ווי די אידישע זאכן, דו דארפסט אים אויפברענגען אויף א מדריגה, און נאך א זאך, ס'איז דא ביי אונז אינעם בילדינג געוואוינט איינער וואס האט אזויפיל גערייכערט קאוקעין, איך ווייס וואס ער האט גערייכערט, אז מ'האט אים אראפגענומען א פיס, די גאנצע וועינס אין די פיס האבן אים אויסגעטריקנט, מ'האט עס אים געמוזט אראפנעמען. שריי איך צו אים, רבי איד, גיי פון חדר צו חדר און פון קלאס צו קלאס, איך האב דיר ערלעדיגט, מ'זאל דיך לאזן איבעראל רעדן, און דארפסט גארנישט טון, שטייט וילך משה וידבר. משה רבינו'ס הליכה איז געווען א דיבור, ער האט נישט געדארפט רעדן, מען האט אים אנגעקוקט דעם צדיק האט יעדער גע, דאס איז געווען א דיבור, גיי ארום מיט דעם אייזערנעם פיס וואס דו האסט און זאג רבותי דו ווילסט נישט אויסזען אזוי ווי איך זע אויס, זאלסטו נישט רייכערן די אלע זאכן, הייבן הייבט זיך עס אן מיט קליינע אמאונטס, הייבן הייבט זיך עס אן מיט מאראוואנע, און ס'לאזט זיך אויס מיט אלע אנדערע שמות הנרדפים, אבער די קהילה זאגט ניין ביי אונז איז דאס נישט דא, ס'איז דא נאר איינער, דרעידלעך איז וואס איר זענט, גייטס אדורך יעדע שול, גייטס אין א טוילעט פון א בית מדרש, גייטס אין א עני פלאץ אין א רעסטעראנט וועסט עס שמעקן ביז ארויס דעם גערוך, פארוואס זאל מען זיך אונטערפאפן ס'איז נישט דא נאר איינער, קודם כל ווען ס'איז דא איינער איז דאך איינער איז שוין אויך צופיל, אבער אפילו ווען נישט ס'איז דא מער ווי איינער, רבותי איינער זאגט מיר אז ער גייט אין די נייע הייזער אויף בעדפארד עוועניו ס'איז דא דארטן די זיבן אכט שטאקעדיגע הייזער, שבת גייט ער אויף קידוש צו מענטשן, ס'שטינקט פרישע סחורה ארויס פון אלע טירן, פון אלע טירן. כולם סר יחדיו, גייטס נישט כאפן קיינעם, דאס איז געווען דער חורבן אלע יארן, סאטמאר האט זיך געוואלט ווייזן, יעדער קהילה האט זיך געוואלט ווייזן, איך בין דער הייליגסטער, דערווייל האט מען אפגעטאן כל דבר אסור, אבער מען האט נישט מקבל געווען קיין לשון הרע, פארוואס? ווייל דער חפץ חיים האט געמאכט א ספר אז מען טאר נישט מקבל זיין לשון הרע, שטאט'ס מען זאל זיך ארויסזעצן דאס און דאס געשעהט, יא, ס'איז שוין די דריטע קאמפלעינט, איז א סימן ס'איז אינפעסטעד, לעטס ווארק האו טו געט ריד אוו איט, סאטמאר רבי האט גערופן א. א מענטש וואס ער ער האט מיר געזאגט ער האט אויפגעפיקט אלע סאטמארע גארביטש ער האט פאר זיך געמאכט א סקול אין פלעטבוש און די רבי האט אים געלאזט רופן און דאס איז געווען דעמאלטס ווען די רבי איז אוועק געפארן אויף פלארידע די לעצטע מאל ווען ער איז נאך געווען געזונט און ער האט אים געזאגט זאלסט וויסן די ישיבה און די אינגעלייט ביי מיר זענען אינפעסטעט מיט דראגס גראדע די רבי האט נישט געוויסט אז די מיידלעך זענען אויך געווען אבער דעטס ביסייד די פוינט יענער האט געהייסן ראני גרינוואלד פרעגט ער דעם רעבן וואס וויל די רבי זאגט ער איך וויל אן עצה האט ער אים געזאגט אזוי הערט אויס איר פארט דאך יעצט אוועק אויף פלארידע די וואך, ווען איר'ט צוריק קומען האב איך צייט פיר פינעף וואכן צו זוכן אן עצה, וועל איך אייך זאגן וואס מיין עצה איז, אבער ס'איז דא עצות, ווייל די גוים האבן דאך אויך די זעלבע מכה, און דעמאלטס איז נאך געווען איליגעל, און וואס איז געשען איז די רבי איז צוריק געקומען, עטס געדענקטס אלע די מעשה, ס'איז געווען פרייטאג צו נאכטס, און די רבי איז צוזאם געפאלן, און די רעבעצן איז אריין געקומען אין שול, זי האט געעפנט דעם ארון קודש, און דאס איז געווען די ענדע פון די גאנצע דעם רבינ'ס מלוכה, עטס געדענקטס אלע, און מען נעמט אזא מענטש. און דער זאגט ער האט פראבלעמען מיט דראגס, יו דאנט שאוו איט אנדער די קארפעט, דיס שוד האוו נעווער העפענד, נאר וואס אזוי ארבעט מיר אונז, ביי מיר געשעהט עס נישט, ביי יענעם געשעהט עס, כ'האב דערציילט א מעשה, איך האב געהאט א ישיבה פאר חתנים, איך פלעג פארלערנען פאר זיי ווי אזוי מען טוט די מצוה מיט אלעם, אבער כ'האב נישט געוויינט, קיינמאל נישט, ווייל ס'איז נישט דא וואס צו וויינען, מ'דארף זיך פרייען, ס'איז א חלק פון ענדזשויען לייף. עניוועי, איז דארט איז דארט געווען געווען דארט איינער וואס ער האט אויסגעהערט וויאזוי איך זאג, געט ער זיך אזא רוף אן, נחום דו ביסט צודרייט, איך גלייב נישט אז מיין טאטע האט דאס געטון, כאכאכא, זאג איך אים, קען זיין אז נישט, נאר אדם הראשון האט עס אויך געטון, און די אבות הקדושים האבן עס געטון, און אלע רעבעס, אנגעהויבן פון ימות און נאר ביז היינט, די אלע האבן עס געטון, ביקאוז דעטס עבאוט די אנלי וועי וואס מ'קען האבן קינדער, סאו בקיצור האט ער געזאגט, מיינסט עס ערנסט? און נאכדעם איז ער נאכגעגאנגען און ער האט פארציילט וואסער א חזיר איך בין, פארשטייסט? און נאך דעם האט ער שוין געוואוסט אז זיין טאטע האט עס אויך געטון. און לאמיר נישט דינייען פעקטס אוו לייף, דער אייבערשטער האט אונז באשאפען אזא ענווייראמענט און ער האט דערפון גרויס תענוג אז אידן האלטן זיך צו די אמונה און זיי האלטן זיך צו צניעות, און מען דארף ווייטער צוטון אין דעם, און מען דארף נישט נעמען אומגעלערנטע בהמות, מען נעמט פרויען וואס מען הערט אויף זייערע שיעורים אז די ציין שטייען זיי נישט גראד אין פיסק, וואס וויינסטו? דער גייט זיך לייגן מיט א מיידל אין בעט? וועיט א מינוט, אברהם אבינו האט עס אויך געטון, און יצחק אבינו אויך, און יעקב אבינו אויך, און ווייסט וואס? משה רבינו אויך, און ווער נאך? דער דברי יואל האט עס אויך געטון, ער האט געהאט קינדער פאר די קריג, זענען נישט געקומען פון לופט. דאס איז וואס עטץ מוזטס זיך אויסלערנען, די וועלט זינקט, און לאמיר זעהן אז אונז זאל מיר נישט מיטזינקען אזוי שנעל ווי זי זינקט. און נאכדעם וויל איך אז מען זאל זיך אויסלערנען פון דא א גרויסע מוסר השכל, ס'איז געווען א מיידל סקול, איך וויל נישט יעצט זאגן זייער נאמען ווייל ס'איז שוין, מען האפט מען האט שוין געמאכט שינוים, ס'איז געווען דארטן דריי כיתות, זיי זענען אלע אראפ פון אידישן וועג, נישט קיין שומר שבת געבליבן, גארנישט, ס'איז געווען אין מאנסי די סקול, און מען האט אלץ געווארנט די מנהלים, אבער די מנהל דאזענט קעיר, ער גייט אהיים זיין ברעק. פיש ס'איז גרייט זיין לאנטש און זיין סאפער און זיין פעיראל טשעק, דיי דאנט ריעלי קעיר, און דעם זאג איך אז דו געסט אריין דיינע קינדער דארפסטו נאכקוקן, קוק אין פאבליק סקול וואס טוט זיך, מענטשן האבן אנגעהויבן נאכצוקוקן, זיי האבן געזען אז עס טוט זיך די ערגסטע זאך, מען לערנט מיט די קינדער די ערגסטע זאך, קיין שום טאטע האט נישט מסכים געווען, פארוואס זאל מיר אונז זיין ווייניגער, דו מיינסט ווייל ער גייט מיט א פרומע אין א פרומע חדר מיינסטו אז ס'איז עפעס, דו מיינסט אז די רעבעס האבן געלערנט אונז יראת שמים, א נעכטיגן טאג האבן זיי געלערנט יראת שמים. זיי האבן אונז געלערנט, זיי האבן גע'חזר'ט מיט אונז, און נישט סתם גע'חזר'ט, גע'חזר'ט ביטערליך, און די טאטעס האבן געוויסט, יא, די קינד גייט אין ישיבה, אין חדר, און ער עט וואקסן א לייט, עט ער וואקסן, ווי קען ער וואקסן א לייט, דער רבי אליין איז געווען א חזר, איז במילא, רבותי, נעמטס ענק גוט גוט אין די הענט אריין, ס'איז נישט קיין דזשאוק, און מען דארף נאכקוקן די קינדער, און אז איינעם געשעט אזא מקרה בלתי טהור, אזא ביטערער אומגליק, אז ער ברענגט אראפ א קינד, אדער א יונגל אדער א מיידל, זאל ער. זייער זייער אבאכט געבן אז ער זאל אים נישט ארויסווארפן פון דער היים, איינער האט מיך אפגעקאלט, נישט יעצט, איך האב דאך שוין געזאגט די דרשות אסאך מאל, אבער ער האט א פראבלעם, ער גייט ארויסווארפן די קינדער, די אייניקלעך עלן זעהן א שווארץ קינד דרייט זיך, זאג איך און אז זיי עלן נישט זעהן איז נישט דא מער דאס קינד, און אז זיי עלן יא זעהן, העסטו יעדן זאגן זעסט אזוי זעהט מען אויס אז מען זינדיגט. אזוי ווי איך זאג יענער זאל ארומגיין די גאנצע צייט און ווייזן אזוי זעט מען אויס אז מען רייכערט צופיל דראגס אן א פיס אזוי זעט מען אויס אז מען גייט ארום און מען זינדיגט און ווי לאנג עטס עטס דאס נישט האבן קלאר ארויס האטס עטס אן ערנסטן פראבלעם. עטס מוזטס דאס האבן קלאר ארויס, איט העז טו בי ספאוקן אוט לאוד, און שעמטס ענק נישט דערמיט. יעצט איז געשטארבן א איד וואס האט געהייסן אורי זוהר, איך האב אים גוט געקענט פון קלויז, ער איז געווען א בעל תשובה, ער האט געשפילט אין הבימה האט ער געשפילט, ער איז געווען א טיאטער שפילער, ער האט זיך געלעקט און געקושט מיט פרויען, מיט מיט אלע מיני פרויען, און ער איז געווארן א בעל תשובה, ער האט זיך אפגעלאזט פון די אלע זאכן, און ער איז געשטארבן יארן וואס ער איז געווען א בעל תשובה, און געווען נישט צוריק געגאנגען צו די אלע שטותים. ער האט געהייסן הרב אורי זוהר, ער האט איבערגעלאזט א לעגעסי אז מען דארף תשובה טון, מען דארף זיך נישט שעמען, האט ער מיר אמאל געזאגט אין ארץ ישראל, דו ווייסט וואס די שווערסטע זאך פאר א בעל תשובה איז? זאג איך אים ניין, שווערסטע זאך איז, ער האט מיר אויסגערעכנט ער האט דעמאלטס, כ'געדענק נישט וויפיל ער האט געהאט דעמאלטס קינדער, לאמיר זאגן פינף, זאגט ער צוויי זענען געבוירן פון זונות ארום געטרענט אין די מאווי האוזעס, זאגט ער, דארף איך דאך חלילה ברוגז זיין אויפן אייבערשטן, דאס בין איך געקומען אויף די וועלט צו ברענגען? האט ער געזאגט ניין פארן אייבערשטן. האסט געוואלט איך זאל דאס ברענגען, כ'לעב דערמיט, דעטס איט, יו העוו טו ליוו וויט די מציאות, דו קענסט עס נישט דינייען, איטס היער ענד איטס היער טו סטעי, ענד עז לאנג עז יו קען דיניי איט האסטו א פראבלעם, ענד יו העוו טו ליוו וויט איט, און ווארף עס נישט ארויס, ס'איז יא דיין, ס'איז נישט דיין, דו האסט יא געוואלט מאכן, דו האסט נישט געוואלט מאכן דאס קינד, הו קעירס? יעצט, איך בין א היסטאריען, אבער איך גלייב גארנישט אין היסטערי, כ'מיין מיט די גוי'אישע היסטערי, כ'האב געליינט אמאל אין א בוק אז פארוואס היטלער איז געווארן אזוי. האט אינמיטן געוואלט אויסהרג'ען אלע אידן ער איז דאך געווען א עסטרייכישער נישט געווען אין גאנצן קיין דייטש איז די מעשה איז אזוי זיי זאגן ס'געווען א גרויסער מיליאנער פון די קהילה פירער אין דייטשלאנד און זיין מאמע ווען זי האט נאכנישט געהאט חתונה געהאט איז זי געווען א שפחה דארטן ביי א איד ביי א רייכן איד דער רייכער איד האט געהאט א זון וואס ער האט געהאט א לאנגע ערווה און ער האט עס אריין געשטופט אין איר למעשה דעמאלטס האט מען נאכנישט געהאט אזוי די אלע ענטי פרעגנענט פילן. מעדעצינען, און זי איז געווארן פארשוואנגערט. נו, עס פאסט דאך נישט דעם ראש הקהל'ס זון האט אנגעשוואנגערט א גוי'טע, האט מען איר געזאגט זי זאל אוועקפארן אין אן אנדערע מדינה וואוינען, און מ'וועט איר דארט געבן אלע הצטרכות. געבן געט מען זיך נאר איינמאל צוויי מאל, נאכדעם לאכט מען זיך דאך אויס. נישט געשיקט מער. איז זי געווען עלנט, נאקעט, און זי האט געמוזט אליינס סופארטן דעם קינד. און אמאל נישט געווען אזויווי היינט וועלפעיר. איז דער איד האט געלעבט אין עסיג און אין האניג ער האט געהאט פון אלעם גוטן. און דא איז דא א קינד וואס נעבעך. און ס'ווערט אין אים אריינגעלייגט האס קעגן דעם איד, קעגן דעם איד. דאס מיינט אז מען פירט זיך נישט אויף ווי עס דארף צו זיין, איז תיסרך רעתך, דיין שלעכטס שלאגט דיך, נישט דער אייבערשטער, די שלעכטס שלאגט דיך. קיצור ווען ער איז אויפגעוואקסן האט ער געהאט איין מישן, טון וואס זיין מאמע האט אים געהייסן, פיינט האבן דעם איד און טון מיט אים וואס ער וויל. און אונז האמיר באצאלט א ביטערע פרייז פאר יענעמ'ס סעקס דרייוו. יעצט צו די מעשה איז אמת צו נישט ווייס איך נישט, איך בין נישט קיין היסטאריען, איך גלייב נישט אין די אלע זאכן. די דייטשן האבן איבערגעדרייט אז ס'אינגאנצן נישט געווען קיין צווייטע וועלט מלחמה. איך געדענק ווי זיי האבן עס געזאגט, און מיין טאטע האט עס געהערט, ער האט אנגעהויבן אזוי צו וויינען, זאגט ער, און וואו דעמאלטס מיין טאטע און וואו מיין מאמע? ס'איז נישט געווען? וואס ביסט מכחיש די מציאות? דאס זענען די אלע פאליטישאנס האבן אזא מין סיסטעם אז זיי קענען איבערדרייען די גאנצע היסטערי. פארשטייסט? איז במילא איך ווייס נישט צו די מעשה איז אמת צו נישט, באט ס'איז זייער מעגליך אז ס'קען זיין אז ס'איז אמת, און במילא זאל מען וואטשן וואס מען טוט. דעיס וואס ער האט געטוהן, דעיס ווערט געטוהן אין בראנקס יעדע נאכט אין אלע געגענטן, קיינער זאגט גארנישט, ס'באדערט נישט קיינעם, מען זעצט אפילו נישט איין קיינעם, פארוואס ווען א איד טוט עס ווערט א אישו, ווייל דו ביסט א איד און דו דארפסט זיך מיט דעם רעכענען, די גמרא זאגט היכי דמי חילול השם, וואס הייסט א חילול השם, מיינט מען דאך אז א חילול השם האט א גיידליין. און אזוי יא אזוי נישט א נעכטיגן טאג. די גמרא זאגט ס'איז לויט יעדן, לויט וואסערע א גרויסער מענטש ער איז, וואסערע א פיגור ער איז איז ביים ציבור, לויט זיין גרויסקייט רעכנט זיך די חילול השם. למשל אן אמורא זאגט דארטן ר' יוחנן אז ער גייט אריין אין א סטאר און ער באצאלט נישט איז עס א חילול השם ווייל איינער האט געזען אז ער האט געקויפט און ער האט נישט באצאלט, יעצט קענטס זיך פארשטעלן וואס דאס הייסט? און דאס וואלט איך געוואלט אז יעדער זאל וויסן אז א חילול השם איז ביי יעדן אנדערש, און ווען א יונגערמאן דרייט זיך אין די געגנטן וואו ס'זיצן די זונות זאלט איר וויסן דאס איז א גרעסטע חילול השם וואס ס'איז דא. ס'געווען מיט יארן צוריק איז געווען גרויסע בתי זונות אויף טערד עוועניו דארט איז געווען גרויסע בתי זונות ס'איז א רבי געקומען פון ארץ ישראל און ער האט דארט געהאט אן עקסידענט צוויי ביינאכט, איך האב געוואלט וויסן וואס האט דער רבי געטון צוויי ביינאכט אין יענע געגנט, און איך האב דעמאלטס געזאגט, איך האב שוין געהאט דעמאלטס דעם האטליין, איך האב געזאגט איך בין זיכער אז ער איז געגאנגען זוכן א זונה, ענד דעטס ראנג, ווייל דאס הייסט א חילול השם, אז דו ביסט אין יענע געגנט ביסטו מחלל שם שמים, און דאס מוז מען זיך אונז אויסלערנען, דער עולם מיינט יעדער גייט מיט א בארד און מיט פאות און מיט א שטריימל שבת, עטס מיינטס אז דאס איז א פריווילידזש? אך, דאס איז די גרעסטע פראבלעם פאר א מענטש, פארוואס? ווייל ווען דו האסט נישט די שמונה בגדים ביסטו נישט אויף די ספאטלייט, אזוי ביסטו אייביג אויף די ספאטלייט, און דאס מוזן מיר זיך אונז אנהייבן אויסצולערנען, און צו שנעלער אונז וועלן זיך דאס אויסלערנען, אלס גליקליכער וועלן מיר זיין, און אלס ערליכער וועלן מיר לעבן. כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, דער עולם מיינט אז דאס געשעט נאר ביי די פחותי עם, ס'איז נישט אמת, איך האב געארבעט אויף א מקווה אין סקווער, און דארטן דא דער סערדאהעלער רב'ס איידעם, איז געקומען דארטן איינער אויף סקווער, א שווארץ יונגל, און ער האט געזאגט דאס איז מיין טאטע, כ'האב יעדן געפרעגט וואס גייט דא פאר, זאגן זיי יא ער איז געווען ביי די שחיטה דארטן איז ער געווען משגיח, און ביינאכט. האט מען דאך נישט וואס צו טון האט ער געשטופט אין א נקבה און זי האט זיך געלאזט שוואנגער ווערן און זי האט אים געסאוט פאר געלט מוז ער איר געבן איך ווייס ווייס נישט וויפיל הונדערטער דאלער א וואך איז געווען די דיעל אז ער מוז געבן די נעקסטע צוואנציג יאר אבער איך וויל פרעגן א שאלה דאס איז א אמת'ע מעשה איך בין דארט געשטאנען בשעת מעשה יעצט וויל איך ענק פרעגן א שאלה דאס איז אלעס עקסעפטעד ביי יעדן? ער קען זיין א משגיח אויף פלייש צו ס'איז כשר צו נישט ווייל ער איז געווען סערדאהעלער רב'ס איידעם ווייל ער איז א גרויסער זווילער אייניקל? דאס איז אלל באלאוני און דאס זאלטס געדענקען, מ'האט אלץ מחפה געווען על בת אחותו, ס'איז א גאנצע גמרא, און די סעקאנד קלעס מענטשן האבן געליטן פאר זייערע עבירות. סא יעצט וועל איך ענק שוין לאזן מיט די זאך, און כ'האף אז דער עולם וועט זיך נעמען א מוסר השכל אז מ'זאל נישט ארומלויפן און טון וואס מ'טאר נישט. נאר צולייגן דא א קלייניקייט, אז ווען א אידישע טאכטער לייגט זיך אין בעט מיט א גוי, וואס איר יצירה, איר באשעפעניש, איז זי באשאפן געווארן פון דעם וואס אירע עלטערן האבן אפגעהיטן נידות, און זי לייגט זיך מיט א גוי מיט א טמא'ניק אין בעט אריין, זאל זי אייביג געדענקען ס'איז נישט פאר דיר צו טון אזא זאך, דו ביסט אויף אסאך א העכערע מדריגה, יעצט צו טרעפן א פופציג יעריגן גוי איז געווען גרינג, און צו טרעפן א פופציג יעריגן איד איז נישט גרינג, דאס מוזטו אנהייבן צו פארשטיין, וואס האסטו דא געטון, האסט דאך דיר אריין געשטאכן א מעסער אין הארץ אריין, האסט נישט געקענט טון א שידוך, א פופציג יעריגן מענטש וואלסטו. קען טרעפן. סא דאס איז אונזער פראבלעם ווען מען פארלירט זיך איז מען פארלוירן. כשהם יורדים יורדים עד לעפר און דאס איז זייער ביטער. א אידיש קינד איז געבוירן בקדושה וטהרה, די מאמע איז געגאנגען אין מקווה, די טאטע האט זיך געפירט ערליך, און האסט אזוי שטארק געוואלט האבן א בעיבי? ס'דא אסאך גרושים, ס'דא אסאך עלטערע בחורים, זיי וואלטן גע גערן דיך גענומען, און זיי וואלטן געקענט האבן אן ענדזשויעבל לייף וויט יו, דו וואלסט געברענגט גוטע קינדער, אין צוואנציג יאר ארום וואלסטו געהאט חתונה צו מאכן א חלק פון כלל ישראל, נאר וואס ווען ס'הייבט זיך אן די צרות, פארגעסט מען זיך מען האט נישט מיט וועם צו רעדן, און אז מען האט נישט מיט וועם צו רעדן מאכט מען ראנג דיסיזשענס, און דאס איז זייער ביטער, וואנס יו סטארט וויט ראנג דיסיזשענס יו גאטא קליימב אוט אוו איט, און וועגן דעם האלט איך אז מען דארף האבן מענטשן, סייקאלעדזשיסטס און סייקייעטריסטס, וואס זענען פון אונזער חדר, פארשטייען וויאזוי אונז פארשטייען מיר זאכן, און אז ס'מאכט זיך נעבעך אזא צרה, זאל זיין צו וועם צו רעדן, ס'איז דא אסאך מאל וואס בחורים לערנען אין ישיבה, עפעס איין בחור געפעלט א צווייטן זייער שטארק, דאס רופן די גוים אן טינעידזש לאוו. עס קען געשען אזוי ווייסט דו ביסט יונג ער איז יונג ס'איז נישט אז מ'גייט זינדיגן סתם יו לייק די גיי יו אדאר הים יו עדמייער הים אפילו דעמאלטס דארף אויך זיין צו וועם צו רעדן איך האב שוין אסאך אסאך בחורים געהאלפן וואס האבן געהאט אזא טינעידזש לאוו צו איינעם און ס'האט געדויערט צייט יו ווארק אן איט ענד איט גאוס עוועי איז במילא זאלסטו פארשטיין אז נישט פאר די אלע זנות זענען די אינגעלייט און די בחורים און די מיידלעך שולדיג זייער אסאך זענען די מחנכים שולדיג. און אפשר די מערהייט זענען זיי שולדיג אז זיי האבן נישט געוואוסט וויאזוי מחנך צו זיין דעם עולם. מענטשן מיינען ס'איז אזוי גרינג מחנך זיין. כ'וויל אייך זאגן, ווען סאטמאר רב האט געעפנט זיין תלמוד תורה, האט ער דאך אויפגעטון אז ער האט אפגעטיילט די יונגלעך מיט די מיידלעך, אמאל איז נישט געווען אזא זאך, אפילו אין יוראפ איז געווען אז ביז א סערטען אמאונט אוו עידזש האט מען געלערנט יונגלעך און מיידלעך אינאיינעם. איז געקומען צו אים א גרויסער גאון דעמאלטס בימים ההם דא אין אמעריקע און האט אים געזאגט רבי ס'איז א חילוק צו מ'מאכט משכב זכר צו מ'וואוינט מיט א נקבה, און דער רבי האט פארשטאנען דעם טיפקייט זאגט ער ניין ס'איז טאקע נישט קיין חילוק אבער איך וויל אזוי ווייל אזוי האט מען זיך געפירט אינדערהיים, למעשה איצט מוזט פארשטיין יו גאטע גיוו אוט יור סעקס דרייוו יעדער איז הארני יעדער זוכט עפעס, דער אייבערשטער האט עס אזוי געמאכט ער האט דאך באשאפן א מענטש האט ער אים צוטיילט העלפט העלפט האט ער געשיקט צו די פרוי און העלפט צו די מאן סאו וואס ווילסטו איך דענק נישט מער געדאכט ווען מיט דעם לייבי געדענקסט מ'האט צושניטן דעם בחור?

איין גארביטש קען העלפן א צווייטן, דאס זענען אבער נאך קאנעקטעד, און די זעלבע אויך ווען בחורים לערנען אין א ישיבה, איינער איז דארט און עדמייערט דעם צווייטן, זיינע תנועות, זיין איידלקייט, אמאל זיין ביג מאוט, וואטעווער איט איז, ענד יו העוו טו מעיק שור דעט יו דו קאנסטראקטיוו, קאז אדערווייז וועט זיך עס נישט אויסלאזן גוט, אין ספר חסידים ווערט געברענגט אז ס'איז געווען אמאל א מענטש וואס האט ליב געהאט איינעם ער האט אים קיינמאל נישט געזען אפילו, איז די ספר חסידים מסביר אז דאס האט צוטון מיט נשמות, ס'איז אויך דא פונעם הייליגן רבי ר' מיילעך שטייט. ביים קרבן פסח ולקח הוא ושכנו הקרוב אל ביתו, די קרבן פסח מען זאל זיך צוזאם זעצן, זאגט דער הייליגער רבי ר' מיילעך מורא'דיגע סודות, מען רעדט פונעם שכן אין הימל, אין הימל איז יעדער דו קומסט אראפ פון ערגעץ איז אז דו טרעפסט דא דיין שכן יו געט אלל עקסיידעט אבאוט הים, אזוי זאגט דער הייליגער רבי ר' מיילעך. ער זאגט אמאל טרעפן זיך דא צוויי מענטשן און זיי האבן זיך ליב, וואס איז די ליבשאפט צווישן זיי? אויבן אין הימל זענען זיי שכנים, זיי זענען ביידע אראפגעקומען עפעס מתקן צו זיין, על כל פנים דער זוהר הקדוש זאגט אז. ס'איז נישט מעגליך אז א הייליגער גוף ווי אסתר המלכה זאל שלאפן מיט אחשוורוש, עס איז נישט מעגליך, איז די אר"י הקדוש זאגט אז זי האט משתמש געווען במוך מ ו ך, מוך מוך דאס איז א וואטע אז זאל נישט שוואנגער ווערן, זאגט די אר"י הקדוש דא ליגט גרויסע סודות, מוך. דאס איז די נאמען פון א נקבה א שד, א שידה, אסתר האט געשיקט די שד שטאט זיך, ווייל ער האט קיינמאל נישט אנגערירט אזא הייליגן גוף ווי אסתר, אזוי שטייט פון אר"י הקדוש, אז א גוי זאל האבן א זכי' אנצורירן א אידישע טאכטער, סאמטינג איז דעדלי ראנג אדער ביי דעם בחור צו ביי דעם מיידל אדער ביי דעם גוי, איט דאזענט ריעלי העפען, דער אייבישטער זאגט דאך, דוד המלך זאגט אין תהלים כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים, דארף זייער וואטשען וואס מען טוט, און ס'איז נישט קיין דזשאוק מער, אמת קיינער געט דיר נישט קיין קרעדיט, ס'שטארבן וואוילע אידן, קיינער געט זיי נישט קיין קרעדיט, זיי גייען אזוי וואויל אזוי וואויל, ווייס איך וואס, אבער איין זאך, דער אייבישטער געט דיר יא קרעדיט, דער אייבישטער ווייסט אין וואסערע שפלות הדור דו האסט געלעבט, און ער געט דיר אסאך קרעדיט פאר דעם, און זיי נישט באזארגט, היום לעשותם ולמחר לקבל שכר. יעצט א מענטש דארף אויך וויסן ער איז קיינמאל נישט פארלוירן, ס'דא איינע פון די גרויסע תלמוד תורה'ס וואס האט דארטן מנהלים, און דאס זענען קינדער פון א מענטש וואס זייער טאטע האט געפיקסט אמאל אין א סעלער האט ער געפיקסט א בוילער, און ס'איז געקומען דארט די שיקסע, און סע זעט אויס האט אים געפאלן און ער איר אויכעט, און ער האט זי בועל געווען, פארגעסן ארויסצושלעפן דאס ווירשטל און ער האט זי אנגעשוואנגערט, שפעטער איז זי געקומען אין פראנט פון דעם בית מדרש ווי ער דאווענט און איז אריינגעקומען אין שבת אינמיטן דאווענען און זי האט געשריגן זי וויל טשיילד סופארט און דער פאפא רב האט עס געהערט האט ער יענעם געזאגט נאך שבת באצאלן דארפסטו איר באצאלן זי מוז האבן פון ווי צו לעבן נאר איך בעט דיך איין זאך אין מיין בית מדרש קום מער נישט דאווענען האט ער אוועקגעמופט אין אן אנדערע שטאט און ער דארטן האט ער עולה לגדולה געווען אזוי אז זיינע קינדער זענען געווארן מנהלים פון א תלמוד תורה. דאס לעבן איז נישט געענדיגט ווייסט ווען, אט די גמרא זאגט עד זיבולא בתרייתא ביז צום לעצטן שאוועל, ביז צום לעצטן שאוועל קען מען זיך נאך דרייען אהער און אהין, סאו רבותי דאונט גיוו אפ, יו דיד איט, קיפ אן האמינג, ס'האט דיר קיינער נישט געהייסן זאלסט עס טון, דער אייבערשטער האט אונז געגעבן אסאך וועגן פאר אונז זעמיר עובר זיין אויף די אלע עבירות, די שטייט אין שלחן ערוך אז ווען איינער זעט אז ער איז אין א דילעמע ער האט א.

איך וויל אז אונז זאל מיר דא עפעס אויפטוהן און צוריק קומען מיט עפעס, און יעדער זאל ווי מען זאגט זיך פירן אזוי אז מען זאל האבן מיט וואס אהיים צו קומען, א איד איז אמאל געקומען צום חפץ חיים, ער האט נישט פון וואס צו לעבן, פרעגט אים דער חפץ חיים און מיט וואס צו שטארבן האסטו יא, דארפסט דאך דאס אויך נישט, א מענטש דארף זיך אייביג אנגרייטן. דער רבי חיים וויטאל האט אמאל געפרעגט דעם ארי הקדוש וויאזוי קען זיין אז צו די תנאים און די אמוראים איז משיח נישט געקומען און צו אונז וועט ער קומען, האט ער אים געזאגט גלייב מיר מיין קינד, איין מצוה וואס מען טוט היינט, אדער איין דאווענען, אדער איינמאל וואס מען האלט זיך צוריק פון אן עבירה, איז עס אסאך אסאך מער ווי אין די תנאים און די אמוראים, ווייל אונז לעבן אין אן אזא חושך כפול ומכופל אז ס'לאזט זיך נישט זאגן, אז במילא מתוך אונז זעמיר אזוי צוקלאפט און צוקלאפט, צושלאגן אז אונז זעמיר גארנישט, מכח דעם זעמיר אונז נאך גרעסער פון תנאים און אמוראים. און זאת נחמתי בעניי, דאס איז אונזער גאנצע נחמה, מיר זעמיר דאך אזוי זינדיג, גארנישט וואס אונז טומער גייט, ס'פלייש, טרייף, די מצה איז געווען חמץ אום פסח אפאר יאר צוריק, אלעס וואס אונז טומער גאוס די אדער וועי אראונד, מען צאלט דאפלט פאר כשרות, נאר ברידער וויסן דאס אלעס נעמט דער אייבערשטער אין קאנסידערעישאן, דער אייבערשטער האט באשאפן א וועלט נישט צו פייניגן מענטשן נאר אויפצוהייבן מענטשן, און מיט דעם וואס אונז גייען מיר דורך די שווערע נסיונות און מען זינדיגט נישט, און אפילו ווען מען זינדיגט יא און מען קערט זיך צוריק צום אייבערשטן, דעמאלטס מאכט מען א קרוין פארן אייבערשטן כביכול, א קרוין, און מען דארף דורך גיין אביסל בזיונות אויך. פארפאלן, דער אייבערשטער האט דיך אויסגעוועלט אז דו זאלסט דורכגיין די נסיונות, איז זיכער אז ער האט געהאלטן אז דו קענסט עס דורכגיין, אויב נישט וועלט ער דיך נישט אויס. יעצט, דאס נישט אוועקגיין פון אידישקייט, כאטשיג מען איז אזוי דערנידריגט, דאס איז די גרעסטע נחת רוח פארן אייבערשטן. דער תניא איז מסביר ס'שטייט ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי נפשי, זאגט ער, ס'דא זאכן וואס מען עסט זויערע זאכן, ס'דא וואס מען עסט זיסע זאכן, אז מען גייט דורך נסיונות, געבט מען די מטעמים פארן אייבערשטן, זיסע זאכן מיט זויערע זאכן, אלעס האט א ווערד פאר אים, און איך וויל זאגן, איך וויל יעצט רעדן אפאר מינוט פאר די מנהלים מיט די תופס ישיבות מיט די דרערדליגעס מיט די חזירים, חזירים מיין איך די תופס ישיבות, איך וויל אייך עפעס פרעגן, אונז זעמיר ברוגז אז דער בחור דער אינגערמאן האט געטוהן וואס ער האט געטוהן, איך האלט ער האט עס געהאט פון וועם צו לערנען, מען האט געלערנט אין ישיבות אלעס איז געווען חזירים און חזירים. יעצט לאמיר צו צולייגן די זאך, ווען ס'איז דא א באס דרייווער און ער מאכט פיר עקסידענטס אין צוויי וואכן, וואלט אים איין ישיבה געהאלטן? ניין, פארוואס איז דאס אז קיין שום מלמד און קיין שום מגיד שיעור און קיין שום קעכער אין א ישיבה ווערט נישט געהאלטן רעספאנסיבל פאר וויפיל תלמידים ער געבט ארויס און פאר וויפיל זיי גייען אראפ פון וועג און פאר וויפיל זיי קענען נישט פעסן אפילו ממש די פירסט גרעיד? פארוואס זאל מען יעצט נישט האלטן די אלע חברה אקאונטעבל פאר דעט אונז צאל מיר דען זיי נישט קיין וועידזשעס? ס'איז א הפקר וועלט, זיי האבן געמאכט לכתחילה משכב זכור מיט די בחורים און מיט די יונגלעך און מיט די מיידלעך, אזאנע נחמיה וועבערמאן דארף זיצן אין תפיסה אויף פֿופֿציק און אויף זעכציק יאר, ער איז געווען דער בעסטער שליח וואס מען האט געטראפן אז ער זאל לערנען מיט די מיידלעך דעם רעבינ'ס דרייווער, ער איז געווארן א מחנך פאר מיידלעך וואס ווילן וויסן פארוואס די אויבערשטע באטן מוז זיין צוגעקנעפלט, דער משוגענער האט נישט געקענט מסביר זיין, איך האב עס איר מסביר געווען, אין קאורט האט זי פארציילט, זי האט געפרעגט די קשיות האב איך איר געזאגט קוק אהער, א מענטש קען קוקן סיידוועיס, איז אז דו האסט א באטן אפן קען מען אריינקוקן די זייט.

אק מיר שמאק מיר מיט די אלע דרעקעס, אונז האמיר מיט דעם גארנישט איינגעלייגט, ס'איז געקומען דא צו צובראכענע אידן, כ'דענק איינמאל אין בית מדרש האט א איד זיך גענומען שרייען צום רבי, רבי פערציג קילא פלייש, און האט זיך גענומען וויינען, האט אים איינער געפרעגט וואס איז דאס, זאגט ער היטלער האט צוגענומען זיין ווייב, ס'האט געוואויגן פערציג קילא, זיי האבן געמעגט אלעס, און יעדער איז געווארן פרום משוגע, און זיי אים אויסלערנען וויאזוי סאקמער רב זאל פירן זיינע מוסדות. אפילו סאקמער רב האט נישט געקענט געהעריג פירן די מוסדות, קודם איז ער שוין געווען צו אלט, און נאכדעם ער האט געהאט אסאך רשעים ארום זיך, כל משרתיו איז געווען רשעים, און זיי האבן אים איינגערעדט שטותים מיט הבלים, זיי האבן געוואלט ס'זאל זיין לעבעדיג, איז מכל שכן נאך מען זאל טון אזאלכע זאכן, מען נעמט מען מאכט זיך משוגע, און יעדער רעדט איין דעם רעבן אזוי און אזוי און אזוי, הערטס אויף, יעצט מאכט מען א כינוס כלל ישראל אלע פרויען וועלן דארט זיין, wow ס'וועט זיין די בעסטע שדכנות. צאמקומפט, העהע מיר קענען טרעפן פיינע סעקסי ווימען, וואו עס גייט זיין גוט, איך האלט די בחורים דארפן אויך גיין, משוגע מטורף, וואסערע כינוס גייט מען מאכן מיט רעדן דער אינטערנעט, דער אינטערנעט, דער אינטערנעט, דער אינטערוועש, נישט די אינטערנעט, מען האט אויפגעהויבן קינדער, יונגלעך און מיידלעך'ס אינטערוועש, נישט אינטערנעט, הייבן זיי יעצט אן דער אינטערנעט, לאנג לאנג ביפאר עס איז געווען אן אינטערנעט האט מען שוין ארומגעזינדיגט, וויאזוי האט די רבי געזאגט פאר ראני גרינוואלד? דער רבי האט אים געזאגט, מיין ישיבה איז אינפעסטעט מיט דראגס! אזוי האט דער רבי געזאגט, ער האט צו אונז געזאגט, ער האט עס געזאגט ברבים, אונז קענען עס הערן ווי ער זאגט עס, איך זאל זאגן ער איז א ליגנער? ניין, נישט יעדער איז א ליגנער, סאו רבותי לאמיר זיך נעמען אין די הענט אריין, ווייניגער מאכן אסיפות און כינוס ידידים מיט שמידים, עט די ענד אוו די דעי לעטס טאלק אפען, צו נעמען דיין פיפיק און אריינשטופן אין א לאך פון א יונגל אין די מחילה, אדער פון א מיידל אין די וועדזשיינע, דאס איז כריתות, נאך א זאך. דער אייבערשטער איז זייער מילד, ער איז רחום וחנון, ס'איז דא איין זאך וואס ס'נעמט אים ארויס פון די הויז, אז ער קען זיך נישט קאנטראלירן, ער איז נישט קאנטראלבאר, און דאס איז עריות, דער אייבערשטער ווערט אזוי צוצעפלאמט אז מ'קען אים נישט בארואיגן, ער זאגט פאר כלל ישראל, איך בין נישט דיין גאט, אפילו אז דו מאכסט עריות, זוך דיר א גאט, איך בין נישט, ווער יא, זאגט רש"י, נבוכדנצר וחביריו, אוי האבן מיר אונזער גאט אויפגעטוישט, א רשע מרושע נבוכדנצר וחביריו האבן מיר אויפגעטוישט פארן מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. רבותי לאמיר רעדן פון דעם סאבדזשעקט נישט מאכן אסיפות און פרויען און קומען. ווייסט וואס שמואל זאגט? ער האט געטראפן אליהו הנביא יום כיפור פרעגט ער אים זאג מיר יעדער פאסט דאך יעדער טוט תשובה פארוואס קומט נישט משיח זאגט ער ווילסט איך זאל דיר זאגן זאגט ער יא קוק כמה בתולות נבעלו בנהרדעא נהרדעא איז געווען ווי שמואל האט געוואוינט ער איז געווען די רב קוק כ'וועל דיר ווייזן וואס איז געווען יום כיפור ביינאכט וויפיל מיידלעך מען האט גערעיפט אין יום כיפור ביינאכט פונקט אזוי ווי אין סאטמאר. געווען איינער געגאנגען אין טוילעט איז געגאנגען אן אלטער חזיר ער האט אים אויסגעריבן אין טוילעט בשעת מען האט געזינגען אויבן די אין די אר נו אייייייייייייייי און ער איז אראפ אינגאנצן פון זינען נישט נאר פון וועג ער איז אראפ פון זינען נעבעך מעסט אפ היז לייף פאר עווער. יא יא, מאכן אסיפות פאר פרויען, און איך וויל פרעגן נאך א זאך, פארוואס דארף נישט מאכן אזא אסיפה פאר די מענער, די מענער איז אלעס אין ארדענונג מיט זיי? לאמיר זיך נעמען אין די הענט און

האט גערופן די שומרים צו די הצלה, איך ווייס, אויפגעבראכן די באס און מ'האט ארויסגענומען דאס קינד, ס'קינד איז געווען האלב פארשמאכט, אבער פון דעם מאכט מען א שווייג, דאס איז נישט וויכטיג, וויכטיג איז אז בן גוריון איז געווען א כופר בעיקר, דאס איז די בולשיט וואס מ'האט אונז פארקויפט אלע יארן, מ'קוקט גארנישט אויף אונז, מ'קוקט צו טעראריזירן אידן. כ'וויל זאגן פארן עולם, ס'איז זייער א וויכטיגע זאך מען זאל טון אין דעם, ס'איז דא אזויפיל סעיפטי דעווייסעס ביי אונז למשל אין ניו יארק, קען א דרייווער נישט ארויסגיין פון באס אויב ס'איז נאך דא א קינד, ס'איז א. איינגעשטעלט מיט אזאלעכע מאשינען אז איר האט נישט קיין השגה, און דאס האב איך געארבעט אסאך אויף דעם, איך האב יעצט געארבעט אין ירושלים, איך בין געווען אין ירושלים אין די גאס, און דארט איז געווען אויף איין זייט איז פאפא און אויף די אנדערע זייט איז באבוב, און איך בין דורך געגאנגען אין די גאס און ס'איז געווען דארטן עפעס א באס און ער האט שיער איבער געפארן א קינד, און איך האב מיך גענומען האקען אין באס, נו האסט דאך דא א קינד, דאס קינד איז געווען קליין און די דרייווער האט נישט געזען, א הויעכע ווען געווען, האט ער מיר געזאגט קום זעץ דיך אריין, אין מיין ווען און קוק ארויס וועסטו זעהן אז דו זעהסט נישט דאס קינד, זאג איך אים ביסט גערעכט דארף מען לייגן אזא שפיגל, און מען האט עס געמאכט יעצט א געזעץ אין ארץ ישראל א יאהר צוריק ס'מוז זיין איבעראל די שפיגלען וואס מען זעהט די קלאוס באס אין די פראנט וואס טוט זיך, רבותי אונז האבן מיר נישט אזויפיל קינדער וויפיל עטס מיינטס, אפגעפליקטע בהמות, לאזט מען א קינד אין א באס, א קובי הייסט ער, קובי, קובי, אזא ספרדישע חיה, כ'ווייס נישט ווי מען האט אים איינגעשוואנגערט און ווי ער איז געבוירן, קובי דרייווט די קינדער און לאזט זיי איבער אין א. וויאזוי קען דאס זיין? אנבעליוועבל. יעצט וועט איר הערן ווי א אינגערמאן פארציילט, ער וואוינט אין לאנדן, ער וואוינט אין אנטווערפן אבער זיין מאמע וואוינט אין לאנדן און זי האט א הויז, יעצט די ביאלער האבן געבויעט א בעסמעדריש ביי די גרעניץ פון דעם יונגערמאנס עלטערנס הויז, און ווען מען האט געבויעט האט מען זיך אויסגענומען אז ס'טאר נישט זיין קיין פענסטער צום בעק יארד ווייל דאס איז א פרייוועט זאך, און מען האט צוגעזאגט אז מען וועט אזוי טון, למעשה האט מען נישט אזוי געטון. און עס איז דא א ווינדאו און ס'איז חוסר צניעות, דער יונגערמאן זאגט אז מען ווארפט עס אריין דארטן טוילעט פעיפער, מיט שמוץ, מיט מיט רויך פון ציגרעטלעך אין זיין עלטערן שטוב. יעצט איך וויל ענק נאר געבן אביסל היסטערי, דער ביאלע רבי איז א שייגעץ טמא, ס'איז געווען א פאר. ער אליינס ווייס איך נישט צו ער האט געטון עפעס, אבער ער האט זיך אנגענומען פאר א חזיר און ער איז זיך געגאנגען שלאגן אז מען זאל דעם חזיר ווי מען זאגט פריילאז. ער איז געגאנגען באצאלן אז מען זאל זאגן אז די עדות'שאפט איז געווען פאלש און מען זאל אראפנעמען די קלעים און. דאס זענען די היינטיגע צדיקים, פארשטייסט? אויף צו נעמען א חזיר און דעם ריינוואשן איז ער דא געווען, און יעצט אז מען טוט יענעם מזיק זיין די פראפערטי, דעמאלטס טאר מען נישט טון גארנישט. הערטס אויס וואס דער אינגערמאן זאגט? חנן, די גראבע איזרעלי חזיר הער מיך גוט צו, איך הייס יאסי האניג, און איך. האב צובראכן די הענטלעך פון די פענסטערס אין ביאלע בית מדרש, ווען איך וואלט נישט געוואלט זאלסט וויסן אז ס'איז מיר וואלט איך מיך צוגעדעקט ווייל איך ווייס ס'איז דא קעמערעס, יעצט הער מיך גוט צו איך האב נישט מורא פון דיר, זאלסט אויפהערן מיט דיינע שטותים קענסט גיין צו וועם וועלכע פאליס דו ווילסט איך האב נישט מורא פון קיינעם נישט, די פאקט איז אז ענק זענען רוצחים, די אגרימענט איז געווען אז ס'וועט נישט זיין קיין פענסטערס דארטן אקעי, ענק האבן נישט געפאלגט, שפעטער האט מען געזאגט מ'וועט לייגן טינטעד ווינדאוס און נאר געלייגט אויף די ערשטע שטאק, און די טינטעד ווינדאוס העלפט גארנישט. איך בין פעד אפ, יעדע מאל איך קום קיין לאנדאן דארף איך הערן מיין מאמע וויינען אז מ'האט זיי אוועקגענומען זייער לעבן. אינאף איז אינאף, און איך זאג דיך צו אז דארט וועט נישט זיין קיין פענסטערס מער. מיין אחריות אז דארט וועט נישט זיין קיין אפענע פענסטערס וואס מ'וועט קענען אדורכקוקן צו מיין מאמע'ס הויז. איך וועל נישט קומען פון אנטווערפן, זיין שבת אין לאנדאן, זיצן אין מיין בעק גארדן, און איינער שטיין ביי די פענסטער און שרייען פריצות און וועגן סמארטפאונס. דאס וועט נישט געשען מער. האסט פארשטאנען? הער מיך גוט צו. טאמער ווילסט נישט איך זאל ארויספאקן דיין שיט וואס דו האסט. געטון צוואַנציק יאר צוריק די חזיר וואס די ביסט אפגעגאנגען מיט א האלב סטעמפארד היל און איך קען נישט זאגן ווייטער וואס נאך די האסט געטון איך ווייס יא וואס די האסט געטון ביסט א שמוציגע חזיר און טאמער די וועסט גיין מיט מיר די וועג וועל איך גיין מיט דיר די אנדערע וועג איך וועל דיר ווייזן ווי ס'ליגט די וועסט האלטן דיין מויל פארמאכט זיץ שטיל ווייל די ביסט ראנג ענק זענען ראנג ענק זענען רוצחים ביאלע בית מדרש זענען רוצחים און איך זאג דיר צו טאמער די פענסטערס וועט זיין צוריק אפן און מ'וועט קענען אדורכקוקן צו מיין מאמע'ס הויף זאג איך דיך צו אז די בית מדרש וועט פלאקערן, כ'על אים געבן פֿיר און צוואַנציק שעה ארויסצונעמען די ספר תורות מיט די ספרים, און דער בית מדרש וועט זיין אויף פייער. ווילאנג איך לעב וועל איך מיך אננעמען פאר מיינע עלטערן, כבד את אביך ואת אמך, די פענסטערס פון ביאלע בית מדרש וואס קוקן אריין צו מיין מאמע אינדערהיים וועט נישט זיין וויזיבל פאר מענטשן צו קוקן צו מיין מאמע צו זי קאכט יעצט, צו זי גייט אין טוילעט, וואס איז עטס זענטס משוגע געווארן? וואס איז מיט טראכטן פון א צווייטע מענטש? שטייט די גאנצע עולם. סמאוק דארטן, א גאנצן טאג סמאוקט מען, די גאנצע סמאוק, ווי גייט די סמאוק? צו מיין מאמע'ס קיטשן, מיין מאמע זיצט אין די גארטן זי דארף אינהעילן ענקער אלע שיט, און לעצטע וואך האט איינער געכאפט א אטאק אז ער ווארפט ארויס טוילעט פעיפער פון די פון די טוילעט, ווער דארף דאס אויפהייבן? מיין מאמע דארף שטיין אין זיער גארטן אויפהייבן טוילעט פעיפער? זענטס משוגע געווארן? פיס אוו שיט וואס ענק זענען, איך האב נישט מורא פון קיינעם נישט, איך זאג דיך צו אז די בית מדרש וועט נישט האבן די פענסטערס אפען דארטן, מיין אחריות, דו קענסט נישט יאסי האניג, דו ביסט א גראבע פעטע איזרעלי חזיר און דו מיינסט די וועלט איז דיינס, גערעכט. קיפ יור מאוט שאט דו פיס אוו שיט וואס דו ביסט, דאונט טעיק מי דעט וועי ווייל איך וועל דיך אויסלערנען וואס מיינט צו זיין מכבד את אביך ואת אמך. נאו געט לאסט. איך האב הנאה, די רעבעס גייען זיך אויסלערנען אז זיי זענען נישט העכער פון די תורה און זיי זענען נישט העכער פון די לאו, זיי זענען דרערדליגערס, דאס הייסט די רבי נאך דער צדיק אז ער האט געזאגט מען זאל מבטל זיין דעם סאמאנס, דער רבי איז א רשע מרושע, איך קען אים נישט נאר ער איז א רשע מרושע, ער האט א פאבליק שול. און יענע פרוי האט זיך א פרייוועט גארטן. און נו האט ער נאר א סמארטפאון, א סמארטפאון דרערדליגערס, לאז דיך נישט פון די שקצים. כ'האב געוואלט זאגן א וויכטיגע זאך, ס'קומען דא זייער אסאך פליטים אין אמעריקע, און איך בין דא אויף א פלאץ, מ'מאכט דא א מקווה, נישט קיין חילוק ווי ווער, זיי קומען אן אז זיי זענען פון יוקרעין און זיי ברענגען מיט צוויי קינדער און דריי קינדער און זיי זאגן אז זיי האבן נישט ווי איינצושטיין, זיי האבן נישט ווי צו עסן, האב איך געזאגט יענעם קודם ווער געוואויר צו ס'זענען אידן בכלל, אז זיי זענען נישט קיין אידן איז נישט קיין מצוה אויף זיי. ס'איז א מצוה צו ראטעווען א גוי אבער נישט פאר א איד. איז ער געוואויר געווארן ס'זענען טאקע גוים, ס'זענען נישט קיין אידן אינגאנצן. נא פארוואס קומען זיי? ווייל מ'האט געעפנט דארט די טויערן און מ'האט אריינגעלאזט דא אלע מענטשן און נאכדעם וועלן זיי דיך בא'גנב'נען. און נישט נאר זיי וועלן דיך בא'גנב'נען, דיין ווייב וועט זי נאך טרעפן ליגן אין איין בעט מיט דיר. סא דא גייט זיין צרות. רבותי, סטיל. צניעות מוז מען האלטן.
יעצט וויל איך רעדן אביסל פונעם כינוס כלל ישראל. כ'האב שוין גערעדט דערמיט אינמיטן דעם שיעור אבער איך וויל רעדן א פונקט. איך האב ענק שוין אסאך מאל פארציילט אז אונז פעלט זייער אסאך פרויען אין די מקווה, ס'פעלט בערך פינף און צוואנציג ביז דרייסיג פראצענט, ווייל איך האב א ליסטע וויפיל פרויען ס'גייען, אונז האמיר די אלע זאכן, און ס'פעלט. אויסער דעם וואס איך ווייס אז ס'פעלט, ווייס איך פון נאך א זאך, אז ס'קומט פאר ראש השנה, יום כיפור, קאלן מיך אפ אסאך מאל פרויען, זיי זאגן זיי האבן שוין נישט געהאלטן פינף יאר, צען יאר, דריי יאר טהרה, און זיי ווילן וויסן וויאזוי מ'קען זיך צוריק ארויפשטעלן אויף די באן, ווייל ס'האט זיך צוטון חשש וסתות, ס'איז א זאך וואס מ'האט קיינמאל נישט פארשריבן, סאו דארף איך אויספיגערן מיט רוח הקודש ווען די פרוי האט געזעהן. ס'איז א דזשאוק די גאנצע זאך ביי די היימישע עולם ליידער. איך האב ענק פארציילט איך האב אמאל געהאט, ס'איז געווען א איד, ער איז געווען א פיינע סאטמארע אינגערמאן, און ער האט באקומען א נדן פיר הייזער אין בארא פארק, און אלע ביי די קארנער, אזוי אז ער זאל קענען מאכן א גרויס הויז. האט ער מיך אמאל גערופן איך זאל אים קומען אויספלאנען א מקווה. זאג איך פיין. כ'ווייס דאך צו פלאנען א מקווה נארמאל מאך איך נישט פאר פרייוועט מענטשן נאר כ'האב געוואלט זעהן וואטס גאוינג אן, קומט אריין די חצופה די פרוי און זי האט געהאט א אינטש לאנג א אינטש אלע נעגל רויט געפארבט און זי זעצט זיך אראפ און איך פרעג די פרוי זאג מיר כ'וויל דיך פרעגן א שאלה פערסענעל קוועשטשען דיין מאן קען דא זיצן און אין וועלכע מקווה גייסטו יעצט זאגט זי זי גייט אין די און די מקווה כ'געדענק אפילו נישט די שטאלטשעס זי האט מיר אויסגערעכנט פֿינף זעקס ס מקווה'ס, זאג איך הער מיך אויס, די בלנית פון יענע מקווה הייסט אזוי און אזוי, אויב זי האט דיך אראפגעלאזט מיט אזאלעכע נעגל גיי איך זי פייערן, דאס איז נישט קיין אידישקייט, זאגט זי ניין אבער לעצטנס די לעצטע האלבע יאר גייט זי שוין דא און דארט זי האט מיר געזאגט ווי זי גייט אלס, ס'איז אנגעקומען אז זי גייט גאר אויף די איסט סייד, נישט וויסענדיג אז איך האב איבערגעפיקסט די מקווה אין די איסט סייד און איך ווייס אלעס וואס דארט טוט זיך, זאג איך הער די פרוי דארט אין די מקווה דען הייסט מיסעס בארמינקע, זי האט דיך מיט אזאלעכע נעגל נישט אראפגעלאזט ווייל טאמער יא גיי איך שוין צו ר' דוד פיינשטיין און מ'ווארפט זי ארויס און איך קאל איר אן, מיסיס בארמינקע, האסטו אראפגעלאזט א פרוי מיט א אינטש לאנג רויטע נעגל? זאגט זי, קיינמאל אין לעבן נישט! ר' דוד האט אונז אויסגעלערנט אז מ'קען קלאפן מיט די נעגל אויפן טיש, אויב מ'הערט א קלאפ איז עס שוין צו לאנג, מ'טאר נישט הערן אפילו דעם קלאפ, פארוואס? ווייל דעמאלטס איז דאך פשט אז די נעגל איז לענגער ווי די פלייש. בקיצור, געב איך אים א זאג, יונגערמאן, איך מיין אז דיין פרוי גייט נישט אין קיין מקווה און דו דארפסט נישט בויען א מקווה. זי בויעט עס נישט אויף צו גיין, זי בויעט עס אז ס'זאל זיין די אלע שיקסעס וואס זי וויל זיך ריינוואשן זאל נוצן אז זי גייט אין די מקווה, זי גייט נישט אין קיין מקווה, און איך האב מיך אויפגעהויבן און איך בין אנטלאפן איך האב דאך נישט געוואלט כאפן שלעק, בקיצור צוויי חדשים שפעטער טרעפט ער מיך און ער זאגט מיר אם אין נביא אתה בן נביא אתה איך האב זיך געמוזט גט'ן, זי האט מיר מודה געווען אז זי איז נאך קיינמאל נישט געווען אין מקווה נאר איין מאל פאר די חתונה ווען איר מאמע איז מיט איר מיטגעגאנגען, אז ממילא האט זי געוואלט גיין בויען דא יעצט די מקווה כדי אז. אז מ'עט זי פרעגן ווי זי גייט, עט זי זאגן כ'האב דאך אן אייגענע מקווה. דאס איז וואס דא גייט פאר. און כ'האב ענק אויך פארציילט א מעשה, איך פלעג פארן אויף מאנהעטן יעדן טאג מיטן ערשטן באס פֿינף און צוואַנציק נאך זיבן, ווייל איך האב אנגעהויבן א שיעור אַכט אזייגער מאנהעטן, שיעור דף יומי. עניוועי, למעשה איז געווען דארטן א אינגערמאן האט מיר פארציילט, ס'איז געווען טאקע אין חודש אלול ערגעץ, און ס'איז געווען גאר אין עשרת ימי תשובה, אויפן דיין'ס, אויפן סאקמערע דיין'ס טיר איז געשטאנען א סיין,

און אפילו ס'איז דא דארט מענטשן אינעווענדיג, האט ער עס נישט געטון, איז ער געבליבן, איז ער איז ער אנטלאפן פאר בושה, און זעקס יאר האט ער נישט געהאלטן קיין טהרת המשפחה, זעקס יאר, ער האט מיר אליינס פארציילט, נו ער איז שוין געווארן דרייסיג, ס'איז שוין ווי מען זאגט, ווי מען זאגט, יעדע זאך האט דאך א גבול, דער קדחות האט דאך אויך אן ענדע, האט ער געוואלט צוריק אנהייבן צו האלטן, האט ער מיך אויסגעפרעגט ווי אזוי קען מען אנהייבן, ער וויל איך זאל אים קאוטשן די ערשטע פאר חדשים, זאג איך אים אקעי, איך האב נישט קיין פראבלעם, דאס ווייס איך פון קלאוז מעשות ווי איך האב געהאט.

די קראנקהייט האט ער נישט געוואלט איז ער געגאנגען און ר משה האט מיך גערופן ר משה ניישלאס אז איך זאל אים העלפן מאכן די מקווה די דיזיין מיט אלעם ער איז געגאנגען און ר מאטל האט מיך אנגערופן אז ער וויל נישט איך זאל אים בויען די מקווה זאג איך איך הער וואס דו זאגסט כ'על עס דורך שמועסן מיטן מיטן רב איך דערצייל אים דעם נעקסטן טאג אז זאלסט וויסן אז ר מאטל וויל נישט איך זאל בויען די מקווה פרעגט ער מיך צו דו ווייסט פארוואס ביי די פיר און אכציג יאר האב איך מיך גענומען צו בויען א מקווה פאר אזויפיל מיליאנס אוו דאללערס, איך האב נישט קיין השגה. שוין זאגט ער איך האב דיר פארציילט. די מקווה אין וויזשניץ האט מען געווארט שעה'ן און שעה'ן. פרויען וואס האבן קליינע קינדער און זיי לאזן זיי איבער אליינס אדער מיט א בעבי סיטער, ס'איז נישט גוט געווען. האט ער מיר פארציילט א מעשה, איך האב עס אליין געהערט פון אים מפי קדשו, איך האב יעדן אין דער ערד ווער ס'וועט זאגן ס'איז שקר, ווייל איך זאג דיר אז ס'איז אמת. געווען א אינגערמאן מיט א ווייב, זיי זיך געקומען גט'ן ביי ר' מוישע'ן, און זיי האבן שוין געהאט א בעבי אויך. איז דאך די דין איז. גייט זיך נעבעך גט'ן דארף מען ווי מען זאגט מען זאל פרעגן פארוואס מען זאל פראבירן צו מאכן שלום מיט אלעם, בקיצור פרעגט ר' משה פארוואס ווילסטו דיך גט'ן איך זעה דו ביסט א שיינע פארפאלק און דו האסט שוין א קינד אויך, דערציילט ער זאלסט וויסן רבי זי האט געדארפט גיין אין מקווה אין וויזשניצער מקווה און דארט האט מען געווארט שעה'ן, זי האט איבערגעלאזט די בעבי אליינס, זי האט געהאט נאר איין בעבי נאך דעמאלטס, האט זי איבערגעלאזט אליינס און נאך א שעה איז זי צוגעקומען קוקן וואס דאס קינד אפשר שלאפט ער, אפשר א ער, אפשר דארף ער א באטי, דאס קינד האט גע'חלש'ט און געקייכט, ס'איז געווען דארשטריג מסתמא, און זי האט נישט געהאט קיין הארץ איבערצולאזן דאס קינד נאכאמאל אליינס, און זי האט גענומען א שאוער אינדערהיים, און זי האט געזאגט דעם מאן איך בין געווען אין מקווה. אזוי האט מיר ר' משה פארציילט, און איך האב דאס פארציילט פארן וויזשניצער רבי'ן, דו שפילסט זיך דא ארום מיט כריתות דו. איז למעשה האט מען אים אנגעפיפן און מען האט געבויעט, פארשטייסט וואס דא האט זיך אפגעטון, מען קען שוין נישט בויען אידישקייט, סטאלין האט געזאגט מען זאל נישט בויען קיין מקווה'ס. אדער די וואס זענען געווען האט ער געהייסן צושפארן און ר' מאטל האט געזאגט מען טאר נישט בויען ווייל ער וויל זיין באלעבאס אויף מאנסי. שוין. אין סוף האב איך געהאט מיט אים אן עקסידענט אויכעט א גאנצע מעשה ווייל ווער ס'האט געבויעט זיין מקווה מיט דרייסיג יאר צוריק, דעמאלטס דרייסיג יאר צוריק, האט געזאגט אפן און קלאר ער האט געהייסן פסח איך געדענק נישט זיין אנדערן נאמען האט געזאגט אפן און קלאר אז ער האט עס געבויעט און ער וויל בויען די נייע מקווה פאר דעם יאסי הערשקאוויטש. פרעג איך אים זאג מיר וויאזוי דו האסט עס געבויעט ווייל ער האט מיר גאראנטירט אז ס'וועט קיינמאל נישט זוחל זאג איך, איך בוי דאך מקווה'ס, איך דארף האבן אזא גאראנטי. דערציילט ער אז ער האט געבויעט פיר ווענט און א פלאר מיט צעמענט, א קרעדל, און האט עס איבערגעדעקט מיט נייר זפת מיט טאר פעיפער, און ער האט אריינגעגאסן אין דעם די מקווה. זאג איך אים, אויף דעם איז דא א תשובה אין מנחת יצחק, אז דאס הייסט א אמבטי גדולה וככלי בתלוש, דרייסיג יאר א אמבטי גדולה, ווייסט וואס הייסט אמבטי גדולה? א בעט טאב, א כלי בתלוש. און ער האט עס מיר געזאגט, און איך האב צוזאמגערופן שנעל אן אסיפה פון די אלע רבנים אין מאנסי, און איך האב זיי געזאגט אז ווייסט וואס ס'טוט זיך דא מיט ענקער מקווה, און איך פארצייל זיי די מעשה, און ער איז דארט געזעסן, אלע דיינים זענען דארט געזעסן, און דער פסח האט עס פארציילט, און קיינער האט נישט געכאפט, איינער האט געכאפט איז געווען הרב ווייסמאנדל, ווייל ער זעט אויס ס'איז אן אייניקל פונעם מנחת יצחק, ער קען גוט די תשובה, און ער זאגט מיר וויי, מיין זיידע זאגט דאך ס'איז אן אמבטי גדולה, פאר דאס האב איך געוואלט אז אלע זאלן צוהערן אז ס'איז אן אמבטי גדולה וכקהלה בתרש. דעטס וויי איי קאלד עווריבאדי. שוין, נאכדעם האט ר' מאטעלע נישט געוואלט, איך בין אים געגאנגען זאגן האט מיך אנגעכאפט און ארויסגעשטופט אבער ס'האט אים שוין נישט געהאלפן ווייל דאס האבן געהערט עלף דיינים פון די שטאט ס'איז נישט נחום ראזענבערג עלף דיינים האבן געהערט ווי ער האט עס פארציילט און ר' מאטעלע האט נישט געהאט קיין ברירה געמוזט צומאכן די אלטע צו צעווארפן און בויען א נייע סאו אזוי זעהט אויס די טהרת המשפחה אין די שטאט אונז האמיר א פראבלעם מיט א סעלפאון האמיר אונז א פראבלעם מיט א אייפאון עטץ זענט צודרייט מ'רעדט דא פון כריתות ממש לכל הדעות. קומט עטס אן צו די מעשה מיט אן אייפאון א שמייפאון, לאטס ענק אפ מיט די אלע שטותים, און דאס איז וואס איך וויל ענק זאגן, מ'האט געמאכט א גרויסע אסיפה, עטס ווייסט פון איין פרוי וואס האט אוועקגעווארפן לכבוד דעם דעם אייפאון צו דעם סעלפאון? קיינער נישט! עטס ווייסט פון איין פרוי וואס האט געזאגט איך וועל שוין נישט נוצן מיין פאון מער? קיינער נישט! אויף דעם האט מען געדארפט אריינלייגן א מיליאן דאלער, הקדש געלט, אידיש געלט, ווייסט וואס מ'קען מען אויפטון פאר א מיליאן דאלער? איך האב דעמאלטס געשריגן אויף ר' משה, ר' משה ניישלאס. כ'האב געזאגט אזוי, בוי עס זעכציג צימערן אין א צענטראלן שטאט, מ'וועט נישט קענען צוקומען, מ'מוז האבן א קאר ווייל ס'איז אביסל ארויס פון די געגנט, זאג איך וואס טוסטו אזא נארישקייט, נעם די מקווה און צוטייל עס אויף פֿופֿצן צימערן, פֿופֿצן צימערן, פֿופֿצן צימערן און פֿופֿצן צימערן, דאס איז זעכציג צימערן, און זאלסט בויען אויף די אלע ווייטע זייטן, למשל נארט און סאוט, איסט און וועסט, זאל זיין צושפרייט איבער גאנץ. מאנסי, ווי מען זאל נאר קענען אנקומען פון די אנדערע שטעט וואס מען בויעט שוין היינט, רידזשוואוד, איך ווייס ווי ס'הייסט היינט, דעמאלטס האט מען נאך נישט געבויעט דארט, זאג איך ווי טוט א מענטש אזא זאך? און ס'קומען אזויפיל און אזויפיל פרויען א נאכט, אבער זיי נוצן נישט אלע צימער מיט איין מאל, העלפט פון די מקווה ווערט עניוועי שמוציג און ס' און קיינער נוצט עס אפילו נישט, איך האב געהאט דעם שכל אויפן פלאץ דעמאלטס, נו, האבן זיי נישט געפאלגט, יאסי הערשקאוויטש האט צוגעזאגט ער גייט געבן אזויפיל צו שטייער, און זיי האבן נישט געוואלט הערן, ווייסט וואס, געב נישט. יא, מען קען שוין בויען היינט נאך זעכציק צימער נאך דריי מקווה'ס, קיין עין הרע זעט עס אויס צו וואקסן, וויל איך ענק זאגן, ווען דער בעל דבר זעט אז אידן ווילן טוהן גוטע זאכן קומט ער אן מיט זיינע משוגענע צודרייטע זאכן אז מען זאל אריינלייגן א מיליאן דאלער אויף צו רעדן קעגן א אייפאון, קעגן א אייפאון דארף מען רעדן פאר א מיליאן דאלער, יעדער רב ביי זיך אין שול זאל אויסרופן אז ביטע נוצט עס נישט, עס ברענגט נישט קיין גוטס, יענעם באשטראפן קענסטו עניוועי נישט, יענער לאכט פון דיר, ער האט. צוויי, איינס איז א כשר'ער איינס איז נישט קיין כשר'ער, סאו וואס האט מען דא אויפגעטון? אז יצחק לייביש שטערן האט געמאכט א פאר דאלער און מ'האט צוזאמגערופן רבנים און זיי זענען די חטאת הקהל'ס, ווייל די רבנים זענען אזוי ווי א קי, א קי לאזט זיך מעלקן אז אונז זאלמיר האבן מילך, ס'טוט דאך אים וויי, מ'נעמט אים צו די מילך מיט אלעם, הו קעירס, ער קען נישט שרייען, טוט מען וואס מ'וויל, די זעלבע דא אויכעט, מ'נעמט רבנים, מ'מאכט. צו משוגע זיי זאלן זיצן אויבן אן זאלן זאגן דרשות, פארוואס זאל מען דאס אלעס טון וואס גייט מען אויפטון מיט דעם אלעם, מען זאל צונעמען פון כלל ישראל א מיליאן דאלער דאס איז די גאנצע זאך, ס'איז א שעים וואס ס'גייט פאר און אלע פרויען לאזן זיך, רבנים געבן ארויס מען מוז גאר גיין, ווען האט מען צוזאם גערופן אזויפיל פרויען מיטאמאל ווען? קיינמאל נישט, מען טאר עס נישט טון אפילו, דאס איז די תמצית וואס דא גייט פאר, מ'האבן משוגעים וואס זיי פירן די שטאט און זיי פירן עס אין דר'. ערד. כ'האב אסאך מאל געזאגט אין מיינע דרשות אז וואס מ'דארף צו טון איז, ס'איז דאך דא עלטערע פרויען וואס זיי האבן שוין נישט וואס צו טון, און פרנסה ברוך השם דא, האב איך געזאגט מ'דארף מאכן א ועד פון בעיביסיטערס. בעיביסיטערס מיינט אז ווען א פרוי דארף גיין אין מקווה און זי האט פיר פינף און זעקס קינדער, און דער מאן איז דאך א משוגענער ער מוז דאך גיין אין כולל יעדן טאג ווייל טאמער נישט וועט דאך משיח נישט קומען, און מען לאזט איבער די קינדער אויף הפקר. דאס איך בין חלילה דאס איז טשיילד אביוז האב איך אייביג געזאגט רבותי, מען דארף מאכן א ועד פון בעיביסיטערס פרויען זאלן אריינגעבן יעדן מאנטאג א שעה צו צוויי קען איך גיין בעיביסיטן ביי איינעם אין שטוב און אוודאי זאלן זיי זיין עלטערע פרויען נישט קיין יונג סעקסי יונג ווימען נאו וועי און מען דארף אויכעט זעהן אז סזאל נישט ארויסקומען קיין איסור יחוד די טירן זאלן זיין אפן און אזוי ווייטער צו לכל הפנים אויפגעשפארט און דער אינגערמאן האט נישט וואס אהיימצוקומען ווען די בעיביסיטער בעיביסיט, יו דאנט ניד טו בי האום דען, גיי אין כולל, אז מען וועט עס טוהן האט מען געמאכט א מורא'דיגע זאך פאר טהרת המשפחה, און טאמער נישט איז גארנישט, איך מאך דאך מקווה'ס איבער די גאנצע וועלט, איבעראל ווי איך קום אן אין א שטאט די ערשטע זאך וואס איך זאג זיי מען וועט ענדיגן די מקווה, הו איז גאנע העלפ די וואמען טו גאו טו די מקווה? פרעגן זיי וואט דו יו מין הו איז גאנע העלפ, זי האט דאך א קאר, נא נא נא נא נא, שי העז טשילדרען אין די האוז.

די געיעג דאס איז א מיליאן דאלער און וויפיל ס'האט געקאסט די האל ווייסעך נישט די סטעדיום פיגער אוט אז זיי מאכן שיין געלט אויף וואס מאכן זיי געלט ווער האט זיי געשטעלט ווער זענען זיי בכלל דער גלאנטע בהמה דער חזר און דער זאליקער דער חזר און ישראל האגער המצרי דער חזר אלעס איז געזעסן דארט אויבן אן וואס ווער זענען זיי וואס ברויך מען ענק האבן פאר דעם מען קען נישט אריין שטעלן אין ''איד'' א מודעה מען טאר נישט האבן דעם טמא'נעם טעלעפאן ווערט'ס זיך משוגע. קיינער, כולם סר יחדיו, קיינער מיינט דא נישט דעם אייבערשטן, קיינער מיינט דא נישט די תורה, און קיינער מיינט נישט צו מאכן גרינג פאר די אידישער טאכטער וואס זי מוז גיין אין מקווה, זי מוז גיין, רייט? ס'איז איר אויסגעפאלן זי מוז גיין, נו וואס זאל זי יעצט טון? און זי האט פיר קינדער, און דער שרייט מאמי איך דארף צו זייגן, און דער שרייט איך דארף א פעמפער, און דער העי, סאמבאדי העז טו העלפ דיז אומבאהאלפענע לעכטיגע אידישע טעכטער וואס זיי טוען עס נישט פאר זיך, בעליוו מי, דעי העוו נאו ריזען טו גאו אין די מקווה, זיי האבן א בעט טאפ אינדערהיים,

שיח לישראל שכבר אכלו בימי חזקיה, דעטס איט, נישט דא מער, סאו איך וויל ענק בעטן נאכאמאל, רבותי, לאמיר זיך נישט לאזן פון די אלע סאטמארע רוצחים רשעים, און אפילו פון די וויזשניצער אויך נישט, ישראל האגער המצרי זיצט דארט אויבן אן, און ער קומט זאגן אז דער אייפאון איז טרייפה, כ'האב געוואלט וויסן ישראל האגער ווען דו האסט אראפגעצויגן די הויזן פאר וויזשניצער בחורים, נישט ווען דו ביסט געווען דער מוהל, ניין ווען דו האסט אראפגעצויגן די הויזן, האסט מזנה געווען מיט זיי, איינער האט דיך אמאל געפרעגט, איך געדענק עס, איינער האט דיך אמאל געפרעגט, זאג מיר ביסטו נישט קיין אינגערמאן? אַן, האָסטו נישט קיין ווייב אינדערהיים? וואָס עפּעס קומסטו דאָ טשעפּען בחורים? נאָר ר' מאָטל האָט אויך געהאַט סעלעקטיוו ליסטנינג. עז דעי סעי סעלעקטיוו ליסטנינג, אויף זיינע קינדער האָט ער נישט געהערט גאָרנישט. סעלעקטיוו ליסטנינג האָט דער איד געהאַט. ער האָט נאָר געהערט אויף יענעם. ער האָט אויך געהאַט אַ קראַנקהייט, אַז ווער ס'איז געקומען דער ערשטער, דעם האָט ער אויסגעהערט. דעם צווייטן האָט ער שוין נישט געגלייבט. דאָס איז געווען דער גאַנצער ר' מאָטל. האָט ער אונדז איבערגעלאָזט סרול האַגער, אַ פּענסילוועניע רב, אַ פּינעסלאָווער רב. ער האָט געטאָטשט בחורים, אַז ס'איז געווען א שרעק! האט אים איין בחור געפרעגט, זאג מיר, האסטו דען נישט חתונה געהאט? האסטו דען נישט קיין ווייב? פארוואס קומסטו דא, ווי מען זאגט, טשעפען בחורים? זאגט ער, מיין ווייב איז א קראנקע. האט יענער אים געזאגט, גט איר! האט ער געזאגט, ביי מיין טאטן איז נישט דא אזא מין זאך ווי גט, מען האט חתונה געהאט, מוז מען לעבן מיט איר. איך ווייס נישט וואו דיין טאטע איז געקומען, באט ביי אונז אין די תורה שטייט אז מען דארף זיך יא גט'ן טאמער מען דארף. און ס'איז דא נאך א אינטערעסאנטע זאך, רבי אהרעלע, דער גרויסער הייליגער בעלזער רב, איז אויך געווען א, ער האט געגט א פרוי. חתונה געהאט אין תל אביב דארט מיט א פרוי, און זי האט גערייכערט ציגרעטלעך, זי איז געווען א ריכטיגע סחורה, האט ער זי גע'גט, און געס וואט, זי האט נישט געוואלט נעמען א גט נאר פאר פופציג טויזענט דאלער, האט רבי אהרעלע ארויס געשיקט צוויי בעלזער שליחים מען זאל אים גיין שאפן די פופציג טויזענט דאלער, דעטס איט, אז מ'מוז מוז מען זאגט מען אין די ליטא, די עיקר איז מען זאל זעהן אז אידישע טעכטער זאל האבן אלע באקוועמליכקייטן. און נאכדעם זיי זאלן האבן וואו צו פרעגן שאלות, מען זאל נישט מוזן גיין צו רבנים פריוואט אין שטוב, און מען זאל נישט מוזן גיין צו דעם עלעגאנטער חזיר, צו די אלע זאכן טאר מען נישט גיין, דאס איז נואפים פירסט קלעס. סאו, ס'איז דא א נייער חזיר, ער הייסט אברהם משה קרויס, דער נאמען קרויס איז דאך באקאנט פאר יעדן, ער איז פון די וואס זיי טוען פאר אידישקייט און שלאגן מענטשן יו נאו די האול באלאני, כ'ווייס נאר נישט צו ס'איז דער קרויס, צו עס איז אין די משפחה פון זיי. אבער הייסן הייסט ער אברהם משה קרויס, ער איז פֿיר און פֿערציק יאר אלט, ער האט נאך א געזונטע ערוה, ער קען נאך אריינשטופן אין מחילות פאר קינדער, און ער האט געמאכט משכב זכור און אנדערע עבירות מין מיט קליינע קינדער עלף יאר אלט, לעבן דעם מגרש כדורגל בביתר עלית. דאס איז ביתר עלית, דאס איז דאך בעטער ארי געבעטער, דאס איז דאך דאס היימישסטע פלאץ וואס איז דא. בקיצור, די מעשה איז געגאנגען אז ער איז געפארן מיט זיין קאר און האט געזען ווי א קליין קינד גייט, פרעגט ער אים ווי גייסטו, האט ער אים געזאגט אז ער גייט פונקט אהין אין יענעם וועג, און קום איך נעם דיך מיט. שוין. נאכדעם האט ער געטון מיט דעם קינד כל דבר אסור וואס מען טאר נישט, און ער איז אנטלאפן. אבער היינט איז דאך אלעס מיט קעמערעס, און גייסטו אין אזא פלאץ מאכסטו עס, ביסט משוגע, דו ווייסט אז דארט איז ארום און ארום מיט קעמערעס וועגן וועגן. סעקיוריטי פורפעסעס, משוגענער, מ'האט אים אויפגעפיקט, און ויבוא על שכרו, ס'איז געווען אמאל איינער א פאליס וואס האט אריינגעשטופט א ספאנישן האט ער אריינגעשטופט א פלאנדזשער אין דעם אחור, האט אים צובלוטיגט דעם אחור, ער האט געדארפט דורכגיין אפערעישאנס, און דער דזשאדזש האט אים געגעבן עפעס זיבעציג יאר צו וויפיל, פרעגט ער אים וויי סאטש א הארש טריעטמענט, זאגט ער איי וואנט יו טו העוו אינאף טיים טו טינק וואט יו דיד, יו דיד סאמטינג עז דיספיקעבל ענד עז הארעבל עז איט קאוד בי, און איי וואנט יו טו העוו טיים טו טינק איט אווער, דאס איז עס. רבותי, דער קרויס וועט האבן אסאך צייט איבערצוטראכטן אז מען טאטשט נישט מער קיין קינדער. די אלטע צייטן, די אזיאטישע מארמאראשע וועגן, דאס האט גע'פגר'ט. דעטס איט. דאס האבן די אלטע אונגערישע רבנים און די ארץ ישראל'דיגע שאבאב'ניקעס רבנים מיטגענומען אין קבר, ווייל זיי האבן דאך נישט געוואלט ס'זאל ארויסקומען די אלע שייגעץ שטיק. זיי האבן דאך געוואלט ס'זאל זיין ווייטער א פרייע וועלט און זיי זאלן קענען גנב'ענען געלט און אזוי ווייטער. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם אז יעדע סיזען ברענגט זיך אירע פגעי הזמן, זומער ברענגט די פגעי הזמן אפאר זאכן, קודם כל אז מען פארגעסט א קינד אין די קאר און מען קומט צוריק און ער איז געהארגעט, מען האט אסאך דרייווערס פלעגן פארגעסן אין די קאר פלעגן זיי פארגעסן קינדער, און מען האט געמאכט אזויפיל סיסטעמס אז ס'זאל נישט מעגליך זיין ער מוז ביי לאו גיין ביז צו די בעק אוו די באס און קוקן צו ס'איז נישט דא א קינד, און עם כל זה געווען אין לאנדאן יעצט א מעשה אין די בעלזער סקול אז מ'האט פארגעסן א קינד ער איז געווען אה כ'ווייס נישט ווי לאנג שוין אויף די קאר אין די קאר און עפעס א אינגערמאן איז דורך געגאנגען און ער האט געזען ווי א קינד שלאפט נעבעך צו דרייט זיך נעבעך אינעם באס אליינס רבותי יעדע סיזען ברענגט זיך אירע פגעי הזמן פליז בי ווערי קערפול. יעצט איז דא נאך זייער א וויכטיגע זאך די לייסענס א מענטש קריגט אמאל א סאמענס ער באצאלט עס נישט נעמען זיי צו די לייסענס ס'זענען גרויסע אכזרים דעי דאנט פלעי געימס וויט יו דו פארסט און דו ווערסט ערגעץ סטאק און דו ווייסט נישט ווי דו ביסט אפילו, און יא ער האט געזאגט אז ס'גייט אוט אוו טאון, איך וועל זאגן ווי ס'גייט, דער שעריף און דער פאליסמאן דאס איז דער זעלבער מענטש און ער איז א פארמער און ער קומט צו לויפן, מ'האט געכאפט איינעם האט געדרייווט אן א לייסענס ווארפט ער דיך קודם אריין אין א קאונטי דזשעיל, א קאונטי דזשעיל הייסט ווי מ'לייגט אריין אלע רוצחים און נאכדעם ביסטו פיניש, דו האסט אפילו נישט קיין טעלעפאן צו קאלן אז דו ביסט געכאפט. איט וועט טעיק א דעי ביז דיין ווייב וועט געוואר ווערן אז דו ביסט אין א קאונטי דזשעיל, סאו ביפאר יו סטארט די סאמער גיי אריין צו די עם מאטאר וויהיקל, עם ווי, און פרעג זיי, זאג מיר, טשעק אוט מיי לייסענס, איז איט אקעי, דאס איט העוו עני פראבלעמס, ביקאוז אדערווייז קענסטו אמאל זיין א גאנצע שבת אין א קאונטי דזשעיל אן א עסן און אן גארנישט, און מ'וועט דיר געבן מכות דארטן, דארט אין האזן אריין, דעי דאנט קעיר, סאו פליז בי ווערי קעירפול. פאר א נישט באצאלטע סאמענס קענען זיי צונעמען די לייסענס און די ווייסט אפילו נישט, האסט נישט געליינט די פאסט, ס'איז דיר געקומען א נאוטיס און די האסט עס איגנארירט, ביסטו יעצט אויף צרות, סאו פליז וואטש וואט יו דואינג. יעצט אין טעקסעס, איך בין דאך טעקסעס'ער רב, יא? עטס געדענקט, איך האב ענק געזאגט? איך בין יאבאלע, יאבאלע איז די גרעסטע ריווער וואס איז דא אין טעקסעס, איך בין יאבאלע רב, מען האט דאך מיך ארויסגעווארפן פון וויליאמסבורג האב איך ענק געזאגט, איך קאק אויף ענק, איך בין יאבאלע רב. כ'האב נישט קיין מנין, כ'האב ב"ה אויך נישט קיין מנין וואו צו דאווענען. סאו וויל איך ענק זאגן, ס'גייט קומען הייסערע טעג, לאזט איבער א קינד א האלבע שעה א שעה איז ער פערטיג. ס'איז דא דריי מדריגות, איין מדריגה איז אז א קינד איז נעבעך געשטארבן, די צווייטע איז אז מ'האט געטראפן דאס קינד און ער איז געווען שוין פארשמאכט, אין ענגלאנד, מ'האט אים געראטעוועט, און די דריטע איז אז אין ירושלים אין קרית יואל איז געווען א מענטש איז דורך געגאנגען האט ער געזען ווי א קינד וויינט און מען האט אים אויכעט געראטעוועט. רבותי ס'קומט זומער געב אכטונג וואס עס טוטס, מאכטס א סיסטעם אז ס'זאל זיין זיכער אז עס לאזט נישט א קינד שלאפן אין די קאר. וואס האט ער געזאגט אין די בריוו אין גלעזל ווייסט מען לייגט אריין די שנענדריק אין די האניג. און מען זאגט ער איז זיבעציג יאר ער איז א מלמד, שטייט ער האט נישט קיין אייפאון ער האט איך ווייס וואס ער האט א כשרע פאון וואס א חילוק, דער מיט די אייפאון וועט קיינמאל נישט חלילה צורירן א אינגל, אבער דער וואס האט נישט קיין אייפאון וואס האט א כשרע פאון זע אזוי ארבעט עס? אלע מנוולים חזירים נעבעך, אזוי ווי איך האב שוין מסביר געווען נישט לאנג צוריק ווען מ'נעמט א יונגל, מען טוט עס מיט אלע ווען א מלמד האט א תאווה אויף א בחור איז קאלט ער אן די טאטע ער איז א שיין יונגעל פארשטייט זיך קאלט ער אן די טאטע און זאגט דיין קינד איז א גוט קינד ער פשוט ער דארף א פוש ער דארף אביסל הילף כ'בין גרייט אים צו לערנען פריוואט בחינם בחינם מען קען נישט שוין בחינם איך מיין ס'איז אלעס פאר די קינד אה א מנוול שאין כמוהו איין זאך וואס ער וויל ער וויל אריינלייגן די הענט אין יענעמס מחילה אזוי ווי דער גלאנטער רבי האט געזאגט. איך כאפ א בחור וואס וועט אריינלייגן די הענט אין יענעם אין א בחור'ס מחילה וועל איך אים אראפשניידן די פינגערס, נאר א רבי מעג, און א רבי איז א קדוש א קדוש קדושים, איך דער גלאנטער רבי מעג, איך גיי לערנען מיט אלע בחורים הלכות בית כסא ער האט עפעס א ישיבה פון זיבן בחורים ניט י' ג א ט ו, איך האב נאר ליב יונגע צווייגעלעך מיט י' ג, און מ'איד ער זאגט פון י"ג ביז ט"ו, פון דרײַצן ביז פֿופֿצן. א חזיר. ווען איך בין א מוהל אויך, און איך פירט דין תורות און איך געב גט'ן. איים לוקינג פאר א יונג לעידי. מיין ווייב בוקסבוים איז נעבעך אוועק. נאו איים לוקינג פאר א יונג, פאר סאמבאדי טווענטי יערס לעידי. איך וויל איר מעבר זיין. איך וויל ברענגען אזויפיל מענטשן ארויסגעגאנגען פון די מלחמה. דו אוועק די ווייב מיט קינדער, וויל איך אנפאנגן פריש, איך וויל אנפאנגן בויען א שטוב מיט נאך צוואנציג קינדער, אבער איך דארף האבן א יונגע ווייב אויך פאר דעם, אז נישט וועט די מעשה נישט ארבעטן. אוי איז ער ווילד די גאלאנטער רבי, און עס די די בונדלעך דארטן, די טשולענט בונדלעך, די די טשולע בונדלעך, ווייסט וואס איך מיין? ניין דיין ציינדל

יו נאָו יו'ר וועי אָף. אונדז געפֿינען מיר, אַז די ייִדן, נאָך דעם וואָס זיי האָבן געהערט אנכי און לא יהיה לך פֿונעם אייבערשטן אַליינס, זענען זיי געגאַנגען מאַכן אַן עגל. דער מדרש ברענגט, אַז ס'איז נישט דאָ אַזאַ עקלדיקע זאַך ווי אַ שור וואָס ער איז אוכל עשׂב, ווײַל ער מאַכט זיך אויס דעמאָלט בגדולים, די צואה קומט אַרויס און ער בייגט זיך אײַן אויף צו אויף צו עסן די גראז. און די אידן האבן געזאגט, אי לאלהיך ישראל אשר הוצאתיך מארץ מצרים, איזנט דיס מיינד באגלינג? דאס דיס מעיק עני סענס? ס'איז אמת ווייל די גמרא זאגט אזוי? דער'ס סאמטינג איז ראנג היער? איך וועל ענק זאגן וואס איז ראנג. ס'מיינט נישט זיי האבן געזאגט אלה אלהיך ישראל. אז מען קען זיך פארלירן נאכדעם ווען מען הערט פונעם אייבערשטן אנכי און לא יהיה לך פונעם אייבערשטן אליין, די גמרא זאגט אז די אלע אידן וואס האבן געהערט אנכי און לא יהיה פונעם אייבערשטן האבן קיינמאל נישט געזינדיגט מיט קרי, ווייל דער פחד פון בעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו, דער פחד איז געבליבן אויף אייביג ביי כלל ישראל, ביי די וואס האבן געהערט פונעם אייבערשטן אנכי און לא יהיה לך, זיי האבן אפילו קיין קרי נישט געזען, ווייל וואס איז? איכ'ל ענק זאגן וואס עס איז. ווען מען נעמט צאם כלל ישראל און מען וויל זיי לערנען ערליכקייט, און אונז האמיר אזויפיל פראבלעמען רבותי, ווען עטס זאלטס נישט, ווען עטס זאלטס געוואלט אויסהערן מיין טעלעפאן אינגאנצן א האלבע שעה נישט מער, וואלט עטס געהערט וואס פראבלעמען ס'טוט זיך אפ אין אלע תלמוד תורה'ס און אין אלע מיידל סקולס, מיט אלע שוויץ, מיט די מקוואות, די מקוואות זענען אסאך בעסער ברוך השם, אבער ס'איז נאך אלץ דא היר און דער, איז נאכדעם ווען מען הערט פון אייבערשטן אנכי און לא יהיה לך אז מען קען טון אזאלכע זינד איז עס. פונקט די זעלבע ווי מען זאגט אז אלה אלהיך ישראל אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ס'איז נישט אז מ'האט געוויזן אויף דעם קעלבעלע צו אויף דעם שור אוכל עשב אז ער האט אונז ארויסגעצויגן, איטס די סעים, איטס רעלעטיוולי די זעלבע זאך, און דאס וויל איך ענק זאגן רבותי אונז זעמיר די עגל חברה, אונז האמיר געשטעלט רבנים דעט דיד נאטינג פאר אידישקייט, איך וויל דאך פרעגן א שאלה. איז דא איין רב וואס ער האט נישט קיין מורא צו רעדן פון א זאך וואס דער עולם איז פארכאפט אין דעם? ווייזט מיר א רב וואס האט גערעדט אז מען טאר נישט גיין אין מקווה צוויי בחורים, ווייזט מיר א רב וואס האט גערעדט אז מען טאר נישט אנכאפן א יונגל, ווייזט מיר א רב וואס האט געזאגט אז מען טאר נישט טון די אלע זאכן. איך וויל ענק זאגן איך האב געהאט א חבר געהייסן אברהם בער, אברהם בער, זיין ברודער שוין אויך נעבעך אוועק ער איז געווען א געלונגענער דיין אין לעיקוואד,

עד כדי כך הי קודנט פארגיוו הימסעלף ער האט געזאגט דער טומל לויפט אים נאך און ער האט גענומען א גאן און ער האט זיך געשאסן דאס האבן אונז געטון דא איינער וואס עס זאגט יא דער רבי האט געזאגט אין חדר און דיין זון קען נישט ס'איז נישט קיין דזשאוק וואס ער זאגט איך האב עס מיטגעלעבט איך האלט יעצט ביים ענדיגן מיין א חיבור אויף וואס דא איז פארגעגאנגען אלע יארן מיט סעקשועל אביוז האב איך א גאנצע טשעפטער וועגן אברהם בער בערקאוויטש א וואויל יונגל געווען און געווען א יתום נעבעך עטס ווייסט ווער ער איז געווען בנימין הערש בערקאוויטש'נס א נעפיו, און וואס האט דער רבי געטוהן אין חדר, ער האט געזאגט דיין זוהן קען נישט, און נאך דריי חדשים ווען אים איז שוין נמאס געווארן די מחילה, מען דארף דאך א טשעינדזש, ווייסט דאך אמאל עסט מען טשיז קעיק און אמאל עסט מען טשערי קעיק, האט ער געזאגט זיין מאמע נע ס'ארבעט זיך נישט אויס, איך מוז אים אויפגעבן. דעמיט, דאס האט מען געטוהן! דאס בלוט פון אברהם בער קאכט נאך! איך געב ארויס בלא נדר יעצט א קונטרס אויף וואס דא פארגעגאנגען מיט סעקשועל אביוז און ער ווערט אויך דארטן דערמאנט. ער געהאט א יונגערע ברודער, ראובן האט ער געהייסן, ער איז געווען פון די חשובסטע דיינים אין לעיקוואוד, כאטש ער איז געווען א סאטמארע איד. אברהם בער האט אויך געהאט א גוטן קאפ, ער וואלט געקענט ווען זיין א מענטש. איז געקומען א מלמד און ער וויל מיט אים לערנען ווייל ער קען נישט גענוג כאפן די גמרא, א שווארץ יאר אויף די מלמדים, ס'איז א ביטערער אומגליק, כדאי בזיון וקצף, ס'איז א ביטער אומגליק וואס דא איז פארגעגאנגען, ס'איז אביסל בעסער היינט, איך זאג נישט.

ער פרעגט נאך אריינקומען נישט געווען רבי רב האט דער מנהל געטאן און געזאגט קום נישט ווייל ווייל איך שעם מיך פאר דעם וואט דע העל איז גאוינג אן און כדי מען זאל באהאלטן אלע שייגעץ שטיק גייט מען נאך רעדן אין סמארטפאון. עטס האטס אמאל נישט וואס צו טון יעצט וואס יאשע שפירט ער צו הערן א מורא'דיגע זאך. יחצה האט געזען א זאק און ער האט געמאכט צו דעם זאק.

געריטן אויפן עולם, און זיי האבן גארנישט געטון, אוי זיי האבן יעצט אויפגעטון א גאנצע זאך אסיפה פון כלל ישראל, וועם איז עס נוגע, קיינעם נישט אינטערסירט צו הערן וואס עטס האט צו פארקויפן, פופציג פראצענט פון די אלע וואס זענען דארטן האבן נישט קיין סמארטפאון. מ'האט געכאפט די פרויען ווייל מיט זיי קען מען מאכן שווארץ שבת, איך וויל זאגן די פרויען, אלעס וואס עטס האטס דארט געהערט איז דברים בטלים, אז דו האסט נישט קיין סמארטפאון באלאנגסטו נישט דארטן, און אז דו האסט יא א סמארטפאון באלאנגסטו אויך נישט דארטן. קען זיין דו דארפסט עס האבן פאר וואטעווער יו ניד איט פאר. זיי זענען דרעקיגע שקצים, זיי האבן אונז אלץ געוואלט פארפירן מיט א תבנית שור אוכל עשב, און אונז האבן זיך קיינמאל נישט געלאזט, און אפילו דער הייליגער שמייליגער סאטמארער רב, אונז זעמיר געווען צובליטיגט און צושאסן און צוריסן, ס'איז געבליבן אחד מעיר ושניים במשפחה, האט ער געמאכט א נייע ווארט. אז מען טאר זיך נישט מתחבר זיין מיט די רשעים און די רשעים און די רשעים, וואס האקסטו א טשייניק די רשעים, ס'איז נישט דא קיין טהרת המשפחה, מקווה'ס איז נישט געווען געהעריג כשר, ס'איז נישט געווען די אלע זאכן אזוי ווי היינט צוגעשטעלט, ווער האט געטון אין דעם? קיינער נישט, נחום ראזנבערג איז זיך געגאנגען משוגע מאכן מיט יעדן, אט האט זיך נאנט צוזאמגערופן די פרויען, אזא גרויסן עולם פרויען און געזאגט, רבותי מען דארף ציילן חמשה עיתים און שבעה נקיים און מאכן הפסק טהרה און

און מען זאל דארט אויסרופן אז דער הייליגער באשעפער מיט צניעות מיט אלל דעט בול שיט. איך וויל דיר עפעס זאגן, אמאל האט סאטמאר זיך נאך פארבירט צו באהאלטן, זיי האבן נאך געהאט פון וועם מורא צו האבן, ס'איז געווען א קלויזנבורגער רב, ס'איז געווען אנדערע מענטשן, און סאטמאר רב האט געציטערט פאר די חברה, דער קלויזנבורגער וואלט צומאלן דעם סאטמאר רב. נאָר װאָס? ער האָט געזאָגט, דאַרף האָבן צו טאָן מיט אים? זאָל ער בלײַבן מיט זײַנע משוגעים און ער איז אַנטלאָפֿן אױף ארץ-ישׂראל און קוק װאָס ער האָט אױפֿגעשטעלט דאָרט. ס'איז אָנבעליװעבל! למעשׂה, האָט ער זײ איבערגעלאָזט. יעצט האָט מען נישט פֿון װעם מורא צו האָבן, זאָגט מען אָפֿיציעל, מע אינדאָרסט אַלע קאַנדידאַטן װאָס זײ האַלטן פֿון חוקי תּועבֿה. מע זאָל לערנען די קינדער װאָס דאָס איז אַ מעיל און אַ פֿימעיל און אַז דו װילסט דיך טשענדזשען דער גאָװערמענט װעט דיר צוהעלפֿן. זײ אונדז זעמער משוגעים! און סאַטמאַר זאָגט נישט קײן װאָרט. ווען ס'איז געווען ארויסגעקומען די חוקי תועבה האט מען געדארפט מאכן אזא אסיפה. ניין, דעמאלטס איז אלעס כשר, ווייל די חברה געבן די געלט, די מולא, מולא הייסט געלט, זענען דר'ערדליגערס, זענען בלאפערס, און יעדער לאזט זיך פון די דר'ערדליגערס, יעדער האט מורא, פארביר צו זאגן איך גיי נישט צו די אסיפה, האט מען געזאגט אוי אוי אוי מ'האט אונז פארכאפט אין די שיטה קדושה, וויי וויי וויי. דא האט עטס נאך א פרוי, זי הייסט יוכבד קורן, זיבן און פֿערציק יאר אלט. און זי איז נעלם געווארן. מסתמא האט איר דער מאן אביוזד, אדער זי האט געהאט א שווערע האווסהאלד און זי איז נעלם געווארן. איך האב דעם געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, איך האלט אין איין באקומען טעלעפאן קאלס אז ס'איז דא נעגלעקטעד און בעטערד וואומען פונעם היימישן עולם, פון וויליאמסבורג, פון בארא פארק, עד כדי כך אז איך באקום א טעלעפאן קאל די וואך אז א פרוי וויינט צו מיר אז זי איז אין א האומלעס שעלטער, א היימישע אידיש. אידישע פרוי, א סאטמארע ווייב איז געווען, און זי איז אין א האומלעס שעלטער, פרעג איך לאמיך דיך פרעגן, איי וואנט אנדערסטענד פונקטליך וויאזוי קענסטו זיין אין א האומלעס שעלטער, דארט איז דאך דא האומלעס מען, דארט איז דא מענטשן וואס האבן נישט קיין שום ריספעקט פאר א וואמען און זיי קענען מיט דיר וואוינען אויך, זאגט זי דעט איז וואטס העפענינג היער, אזוי זאגט זי מיר, און זי נעמט זיך וויינען, סאו וואט שוד איי דו, מיי האזבענד דאז נאט וואנט סופארט מי, הי טרו מי אוט אוו די האוז.

טשורטש און זי וועט אים איבערלאזן דארטן אין פראנט פון די טשורטש און ער וועט אפילו נישט וויסן ווער ער איז ס'דאך א אידיש קינד ס'דאך דיין טאכטער'ס א קינד אונז זעמער אזוי סטאק אפ איך וויל ענק זאגן דאס אלעס באהאלט מען אונטער די קארפעט אונטערן נאמען סמארטפאון וואט די העל איז גאוינג אן עטס מיינטס אונז זעמער בהמות אונז קאקט מיר זיך אויס אויף אלע רבנים עטס זענטס די בהמות נאר אונז האמיר נישט די בייטש צו שלאגן.

פאר, דייעט, פייוו, סעלף קאנפידענס ענד, סיקס, פרענדס, מעינטעין דעם אין אלל סטעידזשעס אוו לייף ענד ענדזשוי א העלטי לייף, גאד לאווס יו. כ'האב געוואלט זאגן אז דא האט עטס הערן וויאזוי די גוים באקלאגן זיך ווי נידריג מ'איז געפאלן מיט דעם וואס ס'דא א אינטערנעט.

Thank you. די נביא ברענגט אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו אזובי קיר אז ס'איז געפאלן א פלאם אין די גרויסע טענען ביימער וואס זאלן זאגן די קליינטשיגע ביימעלעך וואס זיי שטייען ארום ביי די וואנט ס'איז נישט צום גלייבן וואס א קרומע אמעריקע ס'איז, וואס אזוי מען האט געלעבט קרום מ'האט אלע politicians אויסגעפאפט מ'האט געטוהן כל דבר אסור מיטן עולם און

was another edition of red pill news good luck everyone and god bless. דא האט עטס א מענטש. נישט קיין איד. וואס ער האט א אייגענע show, און ער זאגט אז די איינציגע זאך וואס די פרויען פעלט אויס אז זיי זאלן חתונה האבן, חתונה האבן נישט קריאות, הערט עטס אים אויס, ס'איז כדאי אים אויסצוהערן, און אין די זעלבע צייט די מעשה וואס כ'האב ענק פארציילט נעבעך מיט דעם מיידל, זי פירט אויך זי דארף חתונה האבן, ווייל זי דארף נישט ברענגען א קינד אויף דער וועלט. צו דארף חתונה מיט א אידיש און א מענטשליך לעבן, עס מעג זיין מאדערן ארטאדאקס אויכעט, אבער אידיש! דער גוי האט זיך אריינרוקן צו דיר יעדע נאכט ווען ער האט וועלן, צו דאס בליטינג, צו נישט, ער טרייסט און דער שטיקער, און וואס גייט זיין דער סוף? דער סוף האסטו געברענגט א קינד מיטן, ביסט א שותף מיטן, און ער וועט דיר נאכלויפן א גאנץ לעבן, ער וועט אנרייצן דאס קינד אויף דיר אויכעט. וואט א בעד טשויס טו מעיק, קינדער דארף בעד, הועווער דידנט מעיק דיס טשויס, פליז דאנט מעיק איט. און יו נאו וואטס עקסייטינג?
טו רעיז אנאדער סאבדזשעקט, באט וואן אטערלי רילעיטעד

לעטס יו נאו און לאוו אין עקסקלוסיוו סעגמענטס אן אר וועבסייט ווער ווי אר אנרעסטריקטעד אין וואט ווי טאלק אבאוט סאו יאל דעפענעטלי נאט וואנט מיס איט טענקס פאר הענגען אוט וויל סי יו אל נעקסט טיים.
איך לייג דא ארויף א שיינע אינטערוויו וואס האט ממש זיין מיינד באגלינג וואס מען האט געטון מיט אונז, מען האט געצווינגען מען זאל נעמען וועקסינען, מען האט געצווינגען מען זאל נעמען וועקסינען פאר די קינדער, עס קומט זיך יעצט ארויס אז אלץ ליגנט און שקר, ס'איז דא עפעס א גרויסע שפיטאל אין טעקסעס,

עס, אר וועדער יור א פארמער, א רענטשער, א דאקטער, א לויער, אר א מיליאנער. פארטשין ענד מאני מעגעזין העוו אלל דאן דיס פראפייל, יו סי איט עווערי יער. טערטי דיפרענט טעקס ריטורנס, טערטי דיפרענט ענסערס. פיפטי דיפרענט טעקס ריטורנס, פיפטי דיפרענט ענסערס. ענד אלמאסט אלל אוו דעם דזשאסט סקרו יו אווער, עספעשעלי די ביג פירמס ענד די ביג טעקס גרופס, ביקאוס דער פארט אוו די סיסטעם ענד דעי דאנט וואנט די דזשענערעל פאבליק אנדערסטענדינג דיס ענד נאוינג דיס. סאו איטס א ווערי אימפארטענט סיטועשען וויט אינפלעישען ענד אלל די טינגס אוט דער הערטינג עוועריבאדי. טו בי עיבל טו דו טינגס טעקס ווייז איטס ליגעל און לאפול דעט אלאוס יו טו קיעפ אלל יור מאני, ווי וואודנט איווען בי העיר איף איי העדנט גאטן גרעיט טעקס עדווייס אין די לאסט פיו יערס.
די אנלי וועי יו פעיל איז נאט רייטינג דאון די יו אר על דזשאונס טעקס רעליף דאט קאם, וואן ווארד דזשאונס טעקס רעליף דאט קאם, אר קאל עיט טרי טרי ניין האנדרעד פאר טו עיט פייוו, עיט טרי טרי ניין האנדרעד פאר טו עיט פייוו.